א גוטן ערב שבת קודש, פרשת אחרי קדושים, לסדר ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, און אלע אנדערע עריות נעבעך אין וואס אונז זעמיר פארכאפט געווען. ס'איז דא אזא זאך ווי פלעזמע, כ'האב שוין גערעדט דערפון, א מענטש וואס האט עס געהאט, מ'האט אים געגעבן מעדיקעישן, האט ער פלעזמע אין די בלוט, מיט איין פיינט בלוט קען מען היילן פיר מענטשן, כ'האב יעצט צוויי קעיסעס פון מענטשן וואס זענען געווען אויפן טויטן בעט, איינער איז געווען אין ניו דזשערסי אין א שפיטאל און איינער אין ברוקלין, עד כדי כך אז. מען האט געהאט, איינער האט געוואלט געבן, ער האט געזאגט איך גיי נישט פארן אויף ניו דזשערזי א וועג פון צוויי שעה אהין און צוריק, איי עם נאט גאנע דו דעט, האט מען ערלעדיגט אז מען זאל אויפפיקן פון אים די בלוט דא אין ברוקלין, איך וויל זאגן פארן עולם איף יו נאו וואטס אימפארטענט, דער בוכאשטינער בהמה דער פעגעט מיטן ברודער, די חברה זענען ביזי אז מען זאל עפענען די שול, רבותי עס האלט נאך ווייט פון עפענען די שול, און מען דארף נעמען די אלע מענטשן, זענען שוין אויפן טויטן בעט, מען האט שוין גערופן די קינדער, אלעס איז. פיין אין וואן, דערס נאו פראבלעם, מען דארף זעהן א וועג אז די הצלה זאל קענען צושטעלן טרענספארטעישן פון בלוט מיט פלעזמא, און עטס וועט זעהן ממש ישועות און רפואות שלא כדרך הטבע, איך ווייס נישט פונקטליך וויאזוי דאס דארף ארבעטן, באט איי טעל יו וואן טינג, איף יו קען דו איט, יו וויל בי א לייף סעיווער פאר האנדרעדס אוו פיפעל סטיל טו קאם. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם אפאר זאכן, קודם די גמרא זאגט ארורים הרשעים שאין טובתם שלמה, זאגט ער, דער שר המשקים זאגט פאר פרעה'ן, ושם, און דארט איז אויך געווען א נער, אן עבד, אן עברי, וואס איז דאס אלעס? וואט קיינד אוו טערמינאלאדזשי איז אל דיס? זאגט רש"י, נער, ער קען נישט זיין קיין מלך, עבד, ער קען נישט ווערן קיין מלך, עברי, ער קען נישט זיין קיין מלך אין מצרים, עה ארורים הרשעים שאין טובתם שלמה, יעצט דא איז דא א מורא'דיגע זאך. די גרויסקייט פון אמעריקע איז אז ס'איז דא אזא זאך ווי א לאו סוט, אז א דאקטער טוט וואס מ'טאר נישט, זעצט מען אים אריין אין דזשעיל, און אים קען זיך געשען וואס ס'געשעט. יעצט וואס זיי האבן געטון איז, זיי האבן נישט געקענט הענדלן די סיטועישן, אפילו אונזער פרעזידענט אוו די יונייטעד סטעיטס, א גרויסער פיינער פרעזידענט, האט געכאפט מסתמא א נערוון בראך, ער קען עס נישט הענדלען, ווייל דאס איז נאך די הקדמה צו די מלחמה וואס ס'גייט קומען, מ'האט דאך א העלפט פון די שיף האט מען דאך געמאכט פון די גרויסע שיף האט מען דאך געמאכט נעבעך אז עס זאל זיין קאנטעמינעיטעד, ער קען עס נישט נעמען האט ער שוין געהייסן, נעכטן האט ער שוין געזאגט אז מ'זאל טרינקען בליטש, מ'זאל טרינקען בליטש, איך געדענק איך בין געווען אין די EMT קורס, איך נישט יעצט מיט פופציג פערציג יאר צוריק, האט יעדער געזאגט אזוי אז איינער האט סטרעפ טרינקסט אויס א גלעזל בליטש גייט עס אוועק. די זאך איז אבער אז דער מענטש גייט מיט מיט דעם, דאס הייסט ער גייט גיין אין משוגעים, ער האט געזאגט מען זאל זיך געבן נידלס מיט בליטש און און אזאלכע מעדעצינען נישט מעדעצינען אזאלכע אמאוניע זאכן וואס זיי קלינען די אינסייד, וואס איז ער משוגע געווארן? ער איז נישט משוגע, ער האט געכאפט א נערוון בראך, דערס טו מעני פראבלעמס, און היינט האט מען געזען תחיית המתים. זיין קאונטערפארט וואס האט אים גערופן די ראקעט מען איז דאך געשטארבן, ער איז אויפגעשטאנען תחיית המתים, ס'איז ממש שוין נישט צו פארשטיין וואס דא טוט זיך, ער איז געגאנגען הומו קאומא און ער האט געמאכט א בודזשעט און אין דעם בודזשעט האט ער אריינגעשווערצט א סעיף אז מ'קען נישט סוען קיין האספיטעלס במילא איז געווען יעדער הפקר אין די האספיטעלס. וויל איך אייך פרעגן וואס האט דער עולם פון וואוינען אין ניו יארק? און פון אין אמעריקע. דיס פיפל זענען גענגסטערס, ווען ס'קומט צו א זמן רציחה זאגן זיי יעדן אזוי ווי די דייטשן האבן געזאגט, דו ביסט מיין איך וועל טון מיט דיר וואס איך וויל. מ'האט גענומען דריי פיר טאג פעישענטס וואס מ'האט זיי נישט געלאזט זעהן זייער קיינעם נישט, מ'האט זיי נאכן טויט האט מען זיי ארויסגעשיקט, און דאס איז וואס דא איז געשעהן די גאנצע צייט. איטס אנבעליוועבל. וויל איך ארויף לייגן א פינף און א האלב מינוט פון א ליבאוויטשער וואס ער דערציילט א מעשה פונעם פריעריגן ליבאוויטשער רבינס פאטער וואס ער האט נעבעך געהאט טיפוס. וואס? הערט אויס די מעשה, ס'וועט ענק ממש ווערן שלעכט ביים הארץ, הערטס עס אויס.
מנחם, טענק יו פאר קאלינג מי, יו מענטשענד דער טרי האנדרעט ענד פיפטי צדיקים דארט אין די האספיטעל, יו שוד נאו.

טו וויקס, די דאקטער סעט דעי קענט דעיר רעליסינג הער און דען דעי קענט רעליס הער ביקאז שי נידס עיר און שי נידס טו וועיר אן עיר מעסק ווען איי פעיס טיים טרו דאקטער ליפשיץ הו ווענט אפ דעיר עז א צדיק טו פעיס טיים מיי מאדער איי קאלד הים בעק א העלף אן אווער לעיטער דאקטער איי דידענט סי מיי מאדער וויט אן עיר מעסק איי דידענט סי מיי מאדער וויט אן עיר נאוז נאו אקסידזשען וואט איז וואט אר דעי טעלינג מי.

ווייטעמין סי איז סעיווינג לייווס אין איזריעל מעמאנעדיס וואודענט לעט איט אין. און די הייליגע קלויזענבערגער רבי האט געשריען זעכציג יאר צוריק אז מען טאר נישט גיין אין מעמאנעדיס, מען טאר נישט גיין אין מעמאנעדיס. סאו די פיפעל דעט אר דעיר דארף רייסען איין די ווענט דעי מאסט געט וויזיטעישען. מאטעל גוראריה פעסט אוועי מעמאנעדיס. ר' ישראל פרידמאן דייט פרום האנגער.

און זיי מצליח. נו, האט דער עולם געהערט וואס אונז האמער פון דעם גליקליכן אמעריקע, און אויכעט פון די אלע עסקנים? גארנישט! עס איז אונטערגעקויפט פון די העדקווארטערס, מ'האט אריינגענומען אסאך עסקנים לעצטנס, אינגעלייט וואס האבן נישט געהאט קיין פרנסה, האט מען זיי אריינגענומען זיי זאלן ווערן עסקנים פארן האספיטל, האט מען זיי געזאגט אין די ערשטע פארברענג, עטס זענטס נישט דא צו העלפן די מענטשן, עטס זענטס דא צו העלפן די האספיטל, מ'גייט מ'האט יעצט דורכגעלאזט א געזעץ, מ'קען נישט סוען די האספיטלס. דו ווייסט וואס איז הונדערטער ביליאן דאלערס וואלט געווען לאוסוטס אין די האספיטעל? מען קען נישט סוען סאו גיי שטעל דיך יעצט אויפן קאפ גיי פייט דעם געזעץ. אנבעליוועבל. יעצט וויל איך עטס זאלטס אויסהערן נאך איינעם. דאס דויערט שוין צען מינוט. דאס איז א מענטש וואס ער איז געווען א גרויסער טוער פאר סאטמאר און ער האט ריטייערט און ער קאכט נאך אביסל. יעצט הערטס אים אויס. ער הייסט אברהם יצחק אברהם.
סאו ווי טאלקט לאסט וויק ריגארדינג.

די וועלפעיר דיפארטמענט וויל בי העיר איף איי דאונט פיד מיי טשיילד פאר טו דעיס, דעיל טעיק מיי טשיילד אוועי, ענד יאל בי טשארדזשד וויט מורדער, ענד יאל בי טשארדזשד וויט מורדער.
יא, ענד דעטס קאלד גראוס נעגלידזשענס און טשיילד אביוז, באט ווען יו דאונט טריט א פעישענט אין א האספיטעל, וואט דעפינישען איז גראוס נעגלידזשענס? איט איז דזשאסט.

שוין, דא האט עטס געהערט וואסערא פנים אונז טראגמיר, ישיבת כרכים קשה, אונז האמיר גארנישט, מ'האמיר אויפגעגעבן אלע אונזערע האספיטעלס, לעיזער קעסטענבוים און נאך אפאר חברה האבן עס אפגעקויפט, און די אידישע וואס עס איז געווען אין מאנהעטן, הגם ס'האט אויך נישט געהאלפן גארנישט, עס קומען אריין אזאלכע לינקע פאליטישאנס, זיי קענען צוגנב'נען דאס גאנצע געלט ביים עולם, און זיי קענען טון מיט אונז וואס זיי ווילן, און אונז כאפן מיר. אפילו נישט. אונז וועמיר עס ערשט כאפן אין ניינטין טוירטי ניין, זאג דירעקט ניינטין טוירטי ניין, ווייל דעמאלטס האבן די אידן אנגעהויבן צו כאפן ווי ווייט זיי זענען אויף צרות, ווייל זיי האבן דאך אריינגעברענגט היטלער, און דאס איז אלעס היטלעריסטן, די גאנצע דעמאקראטן זענען היטלעריסטן. עס איז אנבעליוועבל די שיינקייט וואס אמעריקע האט געהאט, אז מען קען סוען און אז מען קען מאכן א לאו סוט און מען קען אהין, אמעריקע האט עס נישט מער, אונז זעמיר דר'ערדליגערס, זעמיר אזוי ווי אין דייטשלאנד. שאלה נאר ווי שנעל דער זייגער וועט זיך רוקן פון ניינטין טערטי ניין ביז ניינטין פארטי פייוו. און יעצט וועט עטס פארשטיין פארוואס סאטמאר רב איז אזוי ברוגז געווען אז מען בויעט א מדינה אן אייגענע מדינה וואס איז ער אזוי ברוגז געווען ער איז געווען אויכעט א האלאקאוסט סערווייווער ער האט געוויסט אז די האלאקאוסט האבן אריין געברענגט אידן מען האט זיי געגעבן אפאר טאלער לא יחרץ געלט מען האט אים אליינס אויך געגעבן א וועג ער זאל קענען אנטלויפן מיט קאסטנערס באן וואס ער איז געווען דער גרעסטער דייטש. ער איז געווען אזא שטארקע דייטש אז אין ארץ ישראל האט מען אים נישט געוואלט וויילן צו זיין ראש ממשלה ווייל ער האט געהאט פון היטלערן אליינס אין זיין פאספארט אריינגעזיגלט אז ער קען פארן איבעראל און מען טאר אים גארנישט טון נאר דער איד האט געוויסט אז מען האט אן אייגענע מדינה און די רייכע ווערן רייך און די ארעמע גייען אין דר'ערד גענומען יעצט גערער רבי האט געמאכט דעם ליצמאן אז ליצמאן וואס איך וויל ענק זאגן איז ווען ער איז געווען א סטודענט אין קאלעדזש אף מעדיקעל וואס איז. קיינמאל נישט געווען, האט ער געגרעדזשועיטעד מיט פלייאינג קאלערס, האט מען אים גענומען ער זאל זיין דער אנפירער פון די העלט דעפארטמענט, העלט מיניסטרי, פארשטייט אזויפיל צו העלט וויפיל איך, אז טאמער דער קאפ טוט וויי געבט מען א טיילענאל, א משוגענע לאנד, יעצט אזוי ווי דער גערער רבי גייט דאך מאכן די גרויסע אינוועסטמענטס, ס'איז דאך אסאך מענטשן געהארגעט געווארן און מ'דארף האבן פאר גער נאך צען טויזענט דירות, און דאס איז דאך זיין פאך, האט מען אים געטוישט ער זאל זיין משרד השיכון, און. ס'האָט סאַטמאַר רבֿ געװוּסט, װײַל קײן בטלן איז דער ייִד נישט געװען. מע האָט אים גענוג פֿאַרפֿאָפּט, מע האָט אים גענוג שטותים אײַנגערעדט, מע האָט אים געפֿירט בײַ דער נאָז אַ פּאָר עסקנים, נישט מיט כּוח. ער האָט געמײנט, אַז זײ זענען זײַנע ידידים. אָבער אַ בטלן איז ער נישט געװען. און ער האָט געװוּסט, אונדז װעלן מיר האָבן אַן אײגענע מדינה, זענען מיר אין דער ערד. דאָס זעלבע אין אַמעריקע. מע האָבן זיך פֿאַרלאָזט אױף די פּאָליטישאַנס און די בלו סטײטס, די דעמאָקראַטן. זײ האָבן אונדז אונטערגעברענגט. געדענקט, און אז ס'וועט אזוי אנהאלטן קען מען פאקן פעק. אונז האב מיר געהאפט ס'קומט א גרויסע וועלטס מלחמה און אמעריקע וועט אפווישן טשיינע, דערווייל דער פרעזידענט ער איז נישט קיין גענעראל, ער איז א ביזנעסמאן, הי דאזענט איווען געט עקסייטעד, מען רעדט פון שיסן, ב ב שיפן ארויס אריין, ער האט געברענגט שיפן, האספיטעל שיפן, נעבעך, זיי שרייבן שוין אלע צייטונגען איבער די גאנצע וועלט, איך ליין דאך איך ליין דאך די אלע טמא'נע זאכן אויף די טמא'נע כלי, זיי שרייבן דער וויל בי נאו וואר די נעקסט טען יערס ביקאוס נאובאדי קען האלד אוט סאטש ע טינג. אין יעדן לאנד איז נאך דא מענטשן, זיי שטארבן נאך צו יעדן טאג. אין א געוויסע וועג איז עס גוט, אין א געוויסע וועג איז עס נישט גוט. טאמער וועט אריינקומען א דעמאקראט, און די כינעזער וועלן אנהייבן צו דער מאכן זיך אלע פוסן מיט אמעריקע, זיי האבן שוין געזאגט, איך האב געליינט אין א טשייניז צייטונג, זיי זאגן אז אין צוואנציג יאר ארום גייט די יונייטעד סטעיטס געהערן פאר טשיינא, שוין זענען מיר דאך אויף צרות. עניוועי, איך וויל ענק ארויפלייגן א שטיקל פונעם צייטונג, איך וויל עטס זאלט'ס אויסהערן אז די פרעזידענט, איך האלט ער וועט באקומען א נערוון-בראך פון אזוי.

און די פיפל טרייען טו קעיר פאר דעם. דער איז גאוינג טו בי א היסטארי אוו דיס אירא ריטען און דאוז הו אר פריטענדינג דיס אירעספאנסיביליטי איז נאט העפענינג דעי וויל בי רימעמבערד עז ווילענס. איך וואלט זאגן אזוי, יעדער איז ביזי מיט זייערע פארקאקטע פארשטינקענע געשעפטן, דער אייזיק לייכטענשטיינס ברודער איז ביזי מען זאל עפענען די שילן, מען זאל עפענען פארוואס ווייל די צוויי דאלער וואס מען צאלט מקווה געלט ווען מען רייבט זיך דארט אויס דאס איז אים א שאד, אך! איי א רעה. עניוועי, מ'וועט נישט עפענען גארנישט. עניוועי, כ'וויל ענק זאגן, אז ס'קומט יעצט, נאך אזא גרויסן חורבן, דארף מען זיך דאך צוזאמזעצן. ס'דא איינער וואס הייסט קליינמאן, ער ארבעט אין סאטמארע אפיס, האט מיר א פרוי פארציילט, אז זי איז געקומען וויינען, זי קען נישט באצאלן אזא שכר לימוד. מ'נעמט דאך, מ'רייסט דאך אין די וועלט אריין, זאלקא זאל קענען האבן א גאלדענעם, כ'ווייס, דיאודערייזער, סענ, סענ, סענעטייזער. איז למעשה, בקיצור, און זי זאגט איך האב נישט צו באצאלן, פרעגט מען וואו דיין מאן פארוואס ארבעט ער נישט, זאגט זי מיין מאן ליגט אין בית החיים אין קרית יואל, איך בין אן אלמנה, זאגט ער אזוי, נו האסטו דאך א גוט געשעפט, גיי צו דיין מאנ'ס קבר און וויין דיך דארט אויס, אזוי זאגט מען פאר אן אלמנה, און סאטמאר האלט אז זיי גייען מצליח זיין מיט אזאלכע מענטשן וואס האבן געצאפט אידישע קינדער דאס בלוט, אזוי האלטן זיי, זיי ווילן אונ. ווייטער גיין. איך וויל נאכאמאל זאגן, אלע קהילות מוזן יעצט זארגן פאר די אלמנות, די אלמנות דארפן עסן, און אלע קהילות דארפן זיך זארגן פאר די קינדער'ס שכר לימוד, און אויכעט אז זיי זאלן קומען באצייטנס און זאלן גיין באצייטנס, עס קומט יעצט א גרויסער ווארעמער זומער, מ'גייט מאכן משכב זכר אין אלע גאסן, און טאמער האטס קינדער וואס זיי ארבעטן ערגעץ דארף מען וואטשן צו ס'פארט נישט דער באקאנטער היידי וואס ער האט אויפגעפיקט דא אין די נעיווי יארד, א מיידל האט ער גערעיפט יארן לאנג. יעצט אז זי האט חתונה געהאט איז זי געווארן אוט אוו הער מיינד, דערציילט זי וואס איז געווען. מען דארף אנהייבן צו זארגן אויף די אלע זאכן, ס'איז דא קינדער וואס האלטן שוין ביי שידוכים, זיך אנרוקן אפאר קראנקע פארדרעקטע אזאלכע מיסיס פישער פון מאנראו, זי מאכט דרייערל שידוכים, די אלע דרייערל שידוכים האבן זיך נעבעך ביטערליך אויסגעלאזט, ביטערליך, נעבעך, ס'איז געפערליך וואס זי האט געטון דא, זי איז קלוגער פונעם אייבערשטן, דער אייבערשטער זאגט, זאלסט גיין מיט א מיידל, זאלסט זען ס'געפעלט דיר, גיי חתונה האבן מיט איר. זאגט זי ניין איך נעם דריי איך האב איינער אין אדער צוויי פיר איך זיכער אריין אין דר'ערד און זי אליינס מען האט איר זון מאלעסטעד איז זי געקומען צו מיר פאר העלפ איך בין ארויס געפארן ביז מאנרא איך האב איר פראבירט צו העלפען נאר זאגט זי ניין זי וויל נישט זי האט מורא זי האט מורא עס איז געווען קאנסענט אפשר האט דער זון געוואלט אויך זיי פריפערן דאך אן אנדער עידזש בוי סא בין איך געוואויר געווארן אז ער האט באקומען צוואנציג טויזענט דאלער. שטייסט זיי האט פארקויפט דעם זון און דער זון האט חתונה געהאט האט נישט קיין גוטן שידוך זיי קראנק דעי ניד העלפ עניוועי דאס איז וואס דא גייט פאר און טאמער אונז גיימיר נישט אנהייבן צו זארגן וויל איך ענק זאגן איך האב אסאך זאכן אין פלאן וואס איך האלט ביים טון סאיז דא זאכן וואס כהאב שוין איינגעפעדעמט איך גיי מאכן א נייע זאך און דאס איז אן בלי נדר הערט וואס איך זאג ענק טאמער ס'וועט זיין איין פרוי וואס וועט האבן א קאמפלעינט אז מען ווארפט ארויס איר קינד ווייל זי האט נישט קיין געלט און זי איז אויכעט נעבעך פון די פליטי חרב זאג איך ענק צו איך נעם איך ריף אן אודיט אויף אלע ישיבות און אלע תלמוד תורה'ס און אלע מיידל סקולס, פארוואס עטס נעמטס שכר לימוד און וויפיל עטס קריגטס פון די גאווערמענט און פארוואס פאר די גאווערמענט פארקויפטס עטס א בולשיט אז עטס האטס נישט גענוג, איז דאך אלץ ליגנט, מען פאקט דא מיליאנען פאקט מען דא ענד איטס גאנא קאם אוט, ביז יעצט האב איך נישט געהאט קיין אינסענטיוו דאס צו טון, באט איף יו גאנא סטארט פלעינג וויט אלמנות און מיט יתומים, סאו העלפ מי גאד, עס גייט קומען א.

און עס וועט זיין ארדענונג. דאס מיט די קינדערלעך איז אויך געווארן ארדענונג. עס איז שוין דא אסאך מקוואות וואס האבן שוין געשטעלט צעטלעך אז מען וועט עפענען די מקווה, קיין קינדער האבן נישט קיין רעכט אריינצוקומען אין קיין מקווה, וואט דע העל איז הי דואינג אין א מקווה? ער דארף זען ווי יעדער ער הענגט זיך דארט מיטן ערווה? וואט דע העל איז אלל דיס? זעמער אונז אידן צו זעמער אונז נישט אידן? אברהמ'לע גאלדשטיין איז געווארן א גר ווייל ער האט זיך איינגערעדט אז דא איז דא קדושה, דא גייען אזויפיל רעיפס און אזויפיל זנות, אז ער זאגט אז אין פארטא ריקא האט מען עהם נישט אזויפיל מאלעסטעט וויפיל איך זאג מען מאלעסטעט דא קינדער. דא איז נישט ארויס א קינד נאך צוויי יאר איז ער גיין אין א חדר אדער נאך פיר וואכן גיין אין א מקוה עס זאל נישט האבן אריינגעשטופט אין עהם איינער דעם פיפיק. דאס איז דיסגאסטינג. עניוועי, מען דארף זייער שטארק אבאכט געבן אויף די אלע זאכן. און איך וויל זאגן נאך א זאך, איך האב עס שוין געזאגט צענדליגע מאל, איך זאג עס נאכאמאל, דא איז א זאך וואס הייסט טערם אינשורענס. טערם קאסט אפאר דאלער, דעי ווען דו ביסט אויסגעגאנגען מיט דיין מאן דארטן אין בארא פארק צו קויפן א פיצא פאר צוועלף דאלער, דאס איז דעי געלט האסטו געדארפט אוועקלייגן פאר טערם. איך האלט אז א מענטש גייט מאכן א בעיבי, סיי א זכר סיי א נקבה, סיי עס איז א פרוי צו סיי עס איז א מאן, ענד יו דאונט העוו סופארט פאר דעם טשיילד, זאלסטו וויסן יו אר מעסינג אפ די לייף אוו די טשיילד ענד יור לייף. ער גייט ארום ס'איז דא א אייבישטער א בייבישטער. ס'איז טאקע דא אן אייבישטער און א בייבישטער, אבער דער אייבישטער האט נאך קיינעם נישט געעפענט א לאך אינעם דאך און אריינגעשיקט די גאלדענע רענדלעך, הי דאזענט דו דעט, דאזענט ווארק לייק דעט, ווייסט וואס דא גייט פאר? אן אייבישטער מיט א בייבישטער, דער אייבישטער זאגט ליסן די וועלט איז א וועלט, ווען דו גייסט מאכן א בעיבי פארלאז דיך נישט אויף מיר, פארלאז דיך צו דאס קינד וועט האבן סופארט פאר די רעסט ביז נאך וואס דו וועסט אים קענען חתונה מאכן, איי ווי דער אייבישטער? נע. א לאך אין דאך וועט ער דיר נישט מאכן, ער זאל זיך נישט אריינשיסן, ער געט דיר א געלעגנהייט, ער געט דיר א געלעגנהייט, ער זאגט הער מיך אויס, גיי מאך א טערם אינשורענס, פאר א גאנצע משפחה קאסט עס פעניס, איך דארף נישט קיין סעיווינגס, איך וועל אלט זיין זיבעציג וועט עס אפלויפן זאל עס אפלויפן, עטס ווייסט וויפיל מען וועט יעצט פארפירן מענטשן מיט שידוכים, עטס האטס אן השגה, מען זעט איינער האט א שיינע זיסע טאכטער מיט אלע מעלות, דא דער עפעס איינער א רעביצל רביצל שמעביצל אייניקל און ער האט א קראנקן זון וואס ער איז אן העווי מעדיקעישן און זאגט אך והללי עושה לפרעה דאס איז פונקט גוט פאר דעם און דעם איד ער האט דאך נישט קיין געלט איך דענק ווען ווען איך האב חתונה געהאט איך האב באצאלט טערם כ'האב געזאגט מיין ווייב היינט דארף מען אויסגיין אין א פיצא סטאר אבער מ'וועט נישט אויסגיין די פינף דאלער פון די וואך דארף איך האבן פארן טערם אינשור. פלעגט זי מיר אלץ זאגן, אויף וואס סעיווסטו טערם און וואס פעלט עס אויס, איך וועל אמאל דיר זאגן. טאמער איך וועל שטארבן און דו וועסט בלייבן מיט די קינדער, וועט מען זאגן, אוי ביי די אלמנה, אוי דארט איז דא זייער געלונגענע קינדערלעך, לאמיר אריינשיסן א סאך קמרא פלאק, אן אלטן קאקער וואס אינדערהיים האט זיין טאטע נאך ארומגעגאנגען מיט משכב זכר און געכאפט שיקסעס. א אפגעפארענע און אן אפגעפרעגטע משפחה, ס'איז געווען אין סאטמאר אזאלעכע, ס'איז געווען פון אלע מינים, ס'איז געווען רייניץ אויכעט, וואס ער האט געהארגעט מענטשן, לאמיר איר אריינשטופן דארטן, זי האט נישט קיין געלט, זי האט נישט קיין געלט, האב איך געזאגט אייביג פאר מיין ווייב, לערן דיך אויס איין זאך, געלונגענע קינדער צו נישט, דאס איז אינעם אייבערשטנ'ס האנט און אין אונזערע תפילות, און וויפיל עפערט מען לייגט אריין, געלט גייט זיין אויפן טיש, ברוך השם איך ברויך עס נישט האבן, איך האב יעצט א פראבלעם, איך האב נישט קיין שידוכים נאך אזוי שנעל פאר די קינדער. אבער איף דעטס אווער וויט, איך האב גענוג געלט ברוך השם יעדן חתונה צו מאכן, און איך האב גענוג געלט פאר יעדן צו געבן אפאר דאלער נדן אויכעט, און דאס איז וואס דא גייט פאר, איף יו דאנט וואנט טו בי די רחמנות פון די קאמיוניטי וואטש וואט יו דואינג, ווייל דו'סט קיין רחמנות נישט זיין, צו זיין די רחמנות דארפסטו הייסן פיליפס מיט דעם קויפן א הויז פאר זעקס הונדערט טויזענט דאלער איך ווייס נישט וואס האט עס אויסגעפעלט און פארן דיין האט מען געקויפט א הויז פאר זעקס הונדערט טויזענט דאלער דער מענטש האט קיינמאל נאך נישט געפסקנט א שאלה געווען א גוטער פארלערנער פאר אזא פארלערנער צאלט מען א פאר דאלער זענען דרעטליגערס דרעקערס זענען נישט געווען איבערגעגעבן פאר קהל זענען געווען פאלעטישענס איך פלעג גיין די ערשטע באס פלעג איך פארן אויף מאנהעטן ווייל איך האב פארגעלערנט א שיעור דף יומי פון אכט אזייגער יעדן אינדערפרי. דער אלטער גראבער פארקאקטער דיין ימח שמו! ער געזעסן מיט צוואנציג שקצים זיינע, ס'איז געווען שכבת זרע סנדר, שין זיין סנדר, מיט דעם מיט יענעם פלעגט זיצן פאלעטיזירן בייטאג און ביינאכט, דער מענטש האט נישט געדאווענט אפילו, האט ער גארנישט געטון פאלעטיזירט, א לאו לייף א סקאמבעג. איז אריינגעקומען א אינגערמאן האט אים געפרעגט א שאלה, ס'איז דא א צעטל אויף די טיר אז טאמער האסטו שאלות נשים אפילו ס'איז דא מענטשן אינעווייניג קענסטו אריינגיין, ער'ט זיך אבער געשעמט ווייל ער איז געזעסן מיט צוואנציג פאלעטישענס דארטן, האט ער אנגעהויבן צו שרייען אויף יענעם וואו ביסטו געזעסן קום מיסטער בלאבלאבלא, דער אינגערמאן איז צוגעקומען צו מיר זעקס יאר נאכדעם און ער האט געזאגט נחום כ'האב נישט געהאלטן קיין טהרת המשפחה זעקס יאר, און ער האט מיר פארציילט די מעשה, ממילא זאגט ער יעצט וויל איך צוריק ווערן אן ערליכער מענטש. איך ווייס וועלכע קינדער איך האב איינגעזייט בעת נדה וועלכע נישט, איך וויל אנהייבן צו ווערן ערליך, איך בין שוין איבער דרייסיג, איך בין געגאנגען צו דעם דיין, דעם שייגעץ טמא, און איך האב אים אזוי אריינגעזאגט, מען צאלט דאך דיר דאך געלט פאר דעם, דו האסט נישט קיין שום רעכט צו זיצן מיט סאנדער מיט שמאנדער מיט אלע דיינע פאליטישאנס, דער אנדערער איז זיך געקומען לעקן צונעם ווייל מען האט אים אמאל געכאפט מיט טרייפענע אייער וואס ער האט פארקויפט פאר די גאנצע שטאט די קעיקס. זיך קומען לעקן צום דיין לעקן, דו האסט גארנישט זיך צו לעקן, ער איז א בשר ודם פונקט ווי דו און ער העט אפפייגערן אזוי ווי דו האסט אפגעפייגערט און ער העט שטיין פארן בית דין של מעלה, איך האלט אז דער איינציגער וואס העט אפילו נישט שטיין פארן בית דין של מעלה איז דער דיין ווייל ער האט נישט די גאטס און די קארידזש ער האט געמאכט א חורבן עולם אין גאנץ סאטמאר, דער רבי זכרונו לברכה האט אים א קאפע געטון אין די מחילה, א שמוציאן געווען, יעצט האט ער דאך אריינגעשטופט זיינע אפאר קראנקע קינדער אויכעט, זיי מוזן אויך זיין דיינים, זיי זיין הי' בנה בקרב הארץ, ס'איז שטותים, איך וויל צוריק קומען צו דעם פונקט, רבותי ס'איז דא אסאך מער אלמנות יעצט און אסאך מער יתומים, ס'איז דא אסאך מער אלמנ'ס, און מען דארף זארגן אז די חברה'ס הייזער זאלן נישט צופאלן אויף שטיקער, איך האלט אז מען דארף אפילו מאכן א בית יתומים. איך האלט מען האלט דארטן אז מען מעג מאכן א בית יתומים, נעמען צאם די אלע קינדערלעך וואס די מאמעס קענען נישט אליינס, דו מיינסט ווייל דער מאן איז געשטארבן ווערט זי שטערקער, האט זי מער כח איינצופירן? ס'איז אלטע קראנקע צובראכענע פרויען וואס זיי ליידן אויף פופצן מיני מיחוש'לעך, און דאס דארף ווערן געטון פון די קהילה ימח שמו סאקמער קאקמער, און מען דארף אנהייבן צו זארגן פאר די קינדער, מען דארף זארגן און זארגן ביז מען האט אזויפיל קינדער ארויסגעראטעוועט פון פאבליק סקול, וואס איז שלעכט אז זיי גייען אין פאבליק סקול? דער'ס נאטינג ראנג, זאג זיי נאר זאלן נישט עסן קיין טריפות.

אבער הערשל קלאר קען ליינען גוט א צייטונג, איך האב געזעהן ווי ער האט אמאל געליינט א אן ארץ ישראל'דיגן צייטונג, ער ליינט א מחיה. זיי רעדן אין קאנט בול שיט, דעטס אלל. זיי ווילן נישט עטס זיין עדזשוקעיטעד און נישט עטס זעהן וואסארא ליגענער זיי זענען און ווי ווייניג זיי טוען פאר אידישקייט. סאו לאמיר יעצט גיין צו שטאט. מען דארף זיך זארגן פאר די קינדער, מען דארף זיך זארגן. יעצט למעשה צו מאכן א בית יתומים איז אויך נישט צו גוט. ס'איז אויך נישט צו גוט, ווייל ס'איז דא א איד, איך ווייס נישט צו ער לעבט נאך, ער איז געווען אלט צוויי און אַכציק יאר מיט פיר פינף יאר צוריק, ווען כ'האב איבערגעבויעט פאר מיין זיידן א מצבה אין בית החיים, און כ'האב געוואלט ביי עם קויפן א קרקע, כ'האב געוואלט וויסן וויפיל ס'קאסט א קרקע, כ'האב נישט געוואלט קויפן, איך בין מסודר אין צפת ברוך השם, כ'האב געוואלט וויסן וויפיל ס'קאסט, האט ער מיר געזאגט אזוי און פון אזוי, פון פינף און דרייסיג טויזנט, פערציג טויזנט, און מען מוז האבן א משפחה, ס'ליגט דארט, ס'איז נישט קיין חילוק. פרעגט מיך פארוואס ווילסטו דא קומען ליגן ביסט דאך א סאטמארער, זאג איך א ווייל מ'האט געשטופט יעדן קינד אין די מחילה און איך האב געזאגט איטס גאנא סטאפ, האט ער אנגעהויבן צו וויינען א איד פון צוויי און אַכציק יאר געווען דעמאלטס האט אנגעהויבן צו וויינען, פרעגט זיך נאך עטס קענטס דאך פרעגן ביי די חברה קדישא, דאס איז נישט די חברה קדישא אויף רחוב פינס, שמיה גרים ס'איז רחוב פינס, נישט די גרויסע די אנדערע. ס'איז דא נאך איינס דארט אונטן פון דעם בארג אין מאה שערים אין גאולה, זאגט ער מיר איך בין געווען א יתום און רב יהושע לייב דיסקין האט געמיינט ער טוט גאט א טובה ער מאכט א בית יתומים, יעדע נאכט זענען געקומען חזירים פון די שטאט דארט איז געווען פרי פאר אל יעדער יתום מ'האט זיך אריין גערוקט אין אונזער בעט און מ'האט אונז אפגע'חלומ'ט. אזוי האט ער מיר געזאגט און ער האט אנגעהויבן צו וויינען, א איד פון צוויי און אַכציק יאר. איר טוט קעגן דעם? זאג איך, נישט איך טו, איך האב שוין געענדיגט, איך טו שוין נישט, ס'איז טוט זיך שוין. זאגט ער, בין איך מקנא אייער עולם הבא. עניוועי, אונטערשטע שורה וויל איך ענק זאגן, בית יתומים איז אויך נישט אייביג גוט, ס'דארף האבן א ספעשל קאנטראל, מ'דארף האבן געלערנטע מענטשן צו דעם, מ'וועט אריינשטעלן דארטן אפאר ר' משה עפשטיינדלעך מיט נאך אזאלכע חברה, וועלן זיי האבן פרי מיט עווערי נייט. נא נא נא נא נא, מען דארף אדער עס מאכן מיט א גוטע קאנטראל, מען קען דינגען א הויז, מען קען עס מאכן מיט ווידיאו, מיט אלעם, איט העז טו בי טעיקן קעיר אוו, די אלע יתומים טאמער עסטו נישט נעמען קעיר פון זיי, ס'עט אדורך גיין יעצט א זומער, נאכן זומער וויל ער שוין נישט קענען, וויאזוי זאגט ער? אזוי ווי לוט, אי אפשי לא באברהם ולא באלהיו, איך וויל נישט האבן קיין שייכות נישט מיט אברהם און נישט מיט זיין גאט, אזוי האט דאך לוט געזאגט, ס'איז דאך זייער זיידע, ס'איז אויך די זיידע פון משיח, עניוועי. סאו דאס איז וואס דא גייט פאר. מען דארף זייער שטארק וואטשן אויף די קינדער, מען דארף זען אז די מענטשן זאלן נישט דארפן אנקומען צו א ניקל און א דיים פון דעם עולם, ווייל ווען נישט קומען גראדע גרויסע מיליאנערן און זיי געבן אויף שבת און שכר שבת און הוצאות שבת מיט מעשה'ס, און מוצאי שבת זענען צו שלאפן אינאיינעם אין בעט מיט די אלמנה. איטס ראנג, דיס איז א קאמיוניטי וויטש איז סאו מעסד אפ, איך ווייס, גיי צו א גוי'אישע קאמיוניטי, עסטו זען אז זיי האבן מער פראגרעמס, די גאווערמענט געט. פאר די אלע צובראכענע מענטשן ווי אונז די איד, און אונז זאג מיר ואתה אבינו ואנו מאמיריך ואתה מאמיר רעדט ער שטותים די ביזט עפעס? די ביזט א דרעק א גארנישט די האסט ארום געפעצלט מיט קינדער עניוועי מען דארף זעהן א תכלית אז עס זאל זיין פון ווי צו צאלן שכר לימוד און נישט די פרוי זאל מוזן אנקומען צו איינעם און נישט גייט זי מיט אים שלאפן אויכעט ווייל זי האט נישט קיין ברירה וואס טוט נישט א מאמע צו ראטעווען אירע קינדער? און און מען דארף זען אז די קינדער זאלן זיין געהאלטן אין תלמוד תורה'ס און אין ישיבה קטנות און אין ישיבות, און די מיידלעך אין די מיידל סקולס זאלן נישט ווערן קיין סטריט גערלס, האב מיר אסאך ארבעט רבותי, און ס'פאלט נישט אויף מיר, איך זאג ענק אלעס סקרו יו אלל, יו טאטש א טשיילד יו גאו טו דזשעיל, באט מען דארף דאך דעם עשה טוב, מען דארף זען וויאזוי מען ברענגט אויף די קינדערלעך. נאנאנאנאנאנא רבותי, ער איז אונז נישט קיין בן חורין, ווייל דער אייבערשטער האט צוגענומען די שענסטע און די בעסטע, ווייל זיי האבן נישט גערעדט קיין ווארט. דער שאפראנער רב, דער שייגעץ טמא, די ערד זאל אים אפילו אויסשפייען. ער איז געווען דער ערשטער וואס האט ארויסגעמאכט א חרם אויף מיר, פארוואס ווייל איך האב א האטליין, זאג מיר, און ווען דיין יענקל בער, דעם סיגעטער זון, האט ער אנגעמאכט א מולדת חוץ אין שטוב, דאס האט מען געמעגט? שטייסט ערגער וויאזוי נחום ראזענבערג, איך האב דיך נישט געקענט און איך וויל דיך נישט קענען, און ברוך המקום שהרגו, ער האט דיך געדארפט ווען צונעמען נאך פאר דו ביסט געווארן שאפראנער רב, גייט אונטערשרייבן אויף יענעם, מען דארף אנהייבן יעדן חדר צו רעדן דעם סאבדזשעקט סעקס, טוט מען תחת און קלעטערעס און די מחילה און א פיפיק און זרע לבטלה און זיך אויסרייבן און זיך אויסלעקן, איט העז טו בי ען אפען טאלק. ווייל טאמער נישט גייט עס געשעהן אפאר יאר און ווען די עסט כאפן וואס עס געשעהט דעמאלטס עט עס זיין צו שפעט, מען דארף איין מאל, נישט צוויי מאל, איין מאל אויסלערנען א קינד ווי אזוי מען רייבט זיך אויס, ענד איט פילס ווערי גוד, עספעשעלי נאך ווען איינער טוט עס מיט אים. אזוי ווי עס איז דא א פיקטשער וואס עס דרייט זיך יעצט ארום, מען זעהט ווי איינער רייבט זיך אויס אין די מקווה און פלוצלינג זעהט מען ווי אן אנדערע האנט קומט צו דארטן און טאטשט אים, יו טיטש דיס טו די טשילדרען? אדער די טיטשסט מיידלעך ווי אזוי מען טאטשט זיך ביי די קלעטערעס ביז מען ווערט היי און אראוזד? יו געיוו דעם ען אופען גאן טו שוט, דעיל נעווער סטאפ. און דאס אלעס דארף מען אנהייבן צו לערנען אין חדר. שאפראנער רב האט געהאלטן אז איך בין א מניוול, האו עבאוט אז איך האלט אז ער איז א מניוול, ווייל די מינוט ער האט געוואלט אפשטעלן דאס אז מען זאל לערנען די קינדער איז א סימן ער איז געווען א חזר. איי ער איז געווארן עלטער האט זיך אפגעלאזט דערפון, איך ווייס נישט וויאזוי ער איז געווען אין די יונגע יארן. ער איז פון די סקאמבעג פעמילי, פון די מייזלישע פעמילי, פוי דאס א סקאמבעג פעמילי, אין גאנץ סאטמאר האט קיינער נישט פאבריצירט פון יונגלעך ווערן מיידלעך נאר זייער פעמילי האט עס פאבריצירט, עניוועי איז איך וויל פשוט ווייטער מסביר זיין אונז מוז מיר אנהייבן צו ארבעטן אינאיינעם נישט איך, איך בין אין חרם איך האב ענק אלע אין דר'ערד. איינער זאגט מיר אז ער האט געהערט זאגן אז כ'האב וועגן דעם אויפגעהערט די ערשטע צוויי דריי וואכן ווייל כ'האב געהאט א קראונע, כ'בין געזעסן אין שפיטאל, איך בין שוין אויפן טויטן בעט, זאג איך, יא איך בין שוין אויפן טויטן בעט, איך בין שוין געווען אין קבר, איך בין שוין ארויסגעקראכן, קענסט דאך די אלע סאטמארע בולשיט, זאג איך יענעם, ס'קען נישט זיין כ'האב געהאט קראונע דיזיס ווייל איך בין אין חרם, ווי קען די קראונע צוקומען צו מיר, און מ'טאר דאך אפילו נישט רעדן מיט מיר ווייל איך. בהמות, סאטמארע בהמות, און יעדער האט דא מיטגעארבעט, געקומען איין יצחק שטערן, לבנה שטערן, ער איז אליינס א מנוול, און ער האט א קינד וואס האט מכשיל געווען אין זיין בילדינג קינדער, מען האט געלייגט ווידיאו דארט, ער האט עס געטרייט ארויסצוברעכן אבער נישט געכאפט אלע, דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר, געקומען פון ענגלאנד, מען האט אים ארויסגעווארפן, קיינער האט אים נישט געברויכט, א פארביסענע בהמה, ווער האט זיי געברויכט, דאס איז די סקולענער רבי, די רעבעצן איז געווען א שטערן, דאס איז אזא שמוץ משפחה אז ס'נישט דא דאס גלייכן. ער איז געגאנגען צו יעדן רב, טאמער וועסט נישט אונטערשרייבן וועל איך וועל איך, א רב האט אים אמאל געזאגט ליסן איך דארף נישט דיין געלט, איך לעב נישט פון סאקמער, איך האב מיר א שיינע קהילה, און גאו סקרו יור סעלף, און אזוי האט מען אים געדארפט איבעראל ארויסשיקן, געקומען שאפראנער רב, אויף אים האבן זיך אסאך מענטשן פארלאזט, די רבנים האבן געזאגט איך זעה שאפראנער רב, שאפראנער רב געווען א גארנישט, א געלטס מענטש, איך וויל נישט אויסרעכענען אלע זיינע מעלות, איך האב געדאווענט אמאל מיט אים, נאט גאנע געט אינוואלווד אין דיס, ער האט געפייגערט, גוד פאר הים. יעצט זאלן די קינדער זיינע זאגן קדיש נאך אים, נאר זאלן זען איין זאך, זאלן נישט גיין אויפן וועג ווי זייער טאטע איז געגאנגען, זיי דארפן ארויסשטעלן א צעטל מיין טאטע האט געלייגט א איד אין חרם און ער האט אויף זיי צוריקגעלייגט א חרם ווייל ער האט געזאגט אדרבה, און ווי איז ער אנגעקומען דארט אויף יענע וועלט? ער איז אין חרם, כ'האב שוין געזאגט ס'א גמרא אין מועד קטן אז מ'לייגט איינעם אין חרם פאר גארנישט דארף ער זאגן אדרבה איז יענער איז אין חרם דארפן זיי זיך אויפשטעלן און זאגן מיין טאטע איז געווען א רשע און ער האט מורא געהאט, פאר שטערן, יצחק לבנה שטערן, און פאר זיין מחותן סאקמערער קאקמערער רב, און פארטיג. וועמען האט ער מורא געהאט אונטערצושרייבן קעגן די זאכן וואס מען לערנט אין ענגליש? ער האט מורא געהאט? איך הער זאגן יעצט קומען ארויס בריוון, יעצט זאל ער זיך אפווישן דערמיט, גראבטס אים אויף, שטופטס אים אריין אין די מחילה, דרעק ליגנערס וואס איר זענט. און אזוי זענט עטץ אלע, אזוי זענען אלע רבנים אזוי געלעבט. עניוועי, מ'דארף טראכטן א תכלית פאר די אלע קינדער. איך האלט אז יעדער גביר וואס ער געבט געלט פאר מוסדות זאל פרעגן די מוסד געב מיר א צעטל וויפיל סקאלערשיפ פראגרעמס האסטו, מיט אנדערע ווערטער וויפיל מענטשן נעמסטו אריין אן א געלט, ווייל ס'איז אלמנות, יתומים'ס קינדער, צו ס'איז ווייל ס'איז סתם אידן וואס האבן נישט צו באצאלן, און טאמער האט ער נישט טוועני פערסענט, אזוי ווי ביי די גוים, איף יו דאזענט העוו די טווענטי פערסענט זאגט מען גאו סקרו יור סעלפס יו דאנט ניד מאני, וואס דער ראש ישיבה זאל האבן נאך אפאר דאלער? עניוועי. כ'האב ענק פריער פארציילט א מעשה אז די מענטש אין ארץ ישראל, דער וואס פירט איינע פון די חברה קדישא'ס האט געזאגט אז אין בית יתומים פון ר' שיע לייב דיסקין איז מען געקומען יעדע נאכט מען האט מען האט זיך צוטיילט ס'איז שוין געווען די חזירים ס'איז שוין געווען וועם מען האט געשטופט ווי מען האט געשטופט געווען אן אומגליק יעצט איינער פון מיין משפחה ארבעט ביי א מוסד, כ'וויל נישט זאגן דעם נאמען, ס'איז קיינעם'ס נישט ביזנעס, ארבעט ביי א מוסד פון נעבעך צוריק געבליבענע מיידלעך מיט אהער מיט אהין, קיצור, אפאר וואכן צוריק טרעפט מיך איינער אין די גאס, און ער פרעגט מיך אפשר קען איך דארט אריין קומען אין די מוסד צו העלפן, כ'גיי אפילו לשם שמים לשם מצוה, כ'ברויך נישט קיין געלט. זאג איך יא אבער מען וועט דיך נישט לאזן שלאפן מיט די מיידלעך, דאס זאלסטו נישט חלומ'ען, זאגט ער ניין איך דארף נישט איך קען שלאפן אין א צימער אינדרויסן, זאגט ער מיר אפן ער זוכט אביסל זנות און ער הערט זאגן אז דארט איז דא צוריק געבליבענע קינדער זוכט ער אביסל זנות, רבותי יו דאונט נאו ווי נידריג מען איז געפאלן, אז איך בין רבי יצחק אייזיק פון זידיטשויב ווען ער האט זיך איינגערעדט אז מלאכים און שרפים ציטערן פאר אים, האט זיך גוט איינגערעדט. ס'איז דא נאך איינער וואס האט זיך איינגערעדט, ער האט געזאגט מיך זאלט עטס לייגן זעקס פיס טיף, צוויי מעטער, ווייל יאך'ל גיין באלד שפאצירן, ער מיינט צו זאגן די ווערעם וואס זאל אים אריינקריכן אין די נאז און ארויסקריכן דורך די מחילה, דעהם גיין שפאצירן ארום און ארום, סאך פאנטאזיעס געווען, סאו דער ר' יצחק אייזיק פון זידיטשויב האט אן אייניקל וואס זיין. אלעס מסכים געווען אויף אלע מיני עוולות און נאך מער, עטס ווייסט ס'איז יעצט ארויסגעקומען? מען האט געהאט אונטערגעשריבן אז וויבאלד ס'איז קאראנע ס'איז א ווי מען זאגט אן עפידעמיק קען קיינער נישט סוען די האספיטעל נאר ס'איז נישט געווען געלייגט דארטן ווי מען דארף עס לייגן ס'איז געווען אויף אן אנדערן פעידזש יעדער האט אונטערגעשריבן מען קאלט יעצט יעדן אפ וואס האסטו דאס אונטערגעשריבן? אה כ'האב נישט געוויסט כ'האב נישט געכאפט דאס זענען אונזערע העלפערס רבותי אונז זעמער אזוי אויף צרות אז אונז האמיר נישט קיין באגריף ווי אויף צרות אונז זעמער. שוין, עטס ווילטס נישט טון? טוטס נישט, מיך באדערט נישט, איך וואוין נישט דא אפישעלי שוין. נאר איין זאך קען איך ענק זאגן, אז טאמער עט עטס אזוי אנהאלטן, עט עטס נישט קענען דא עקזיסטירן, ווייל מארגן וועט מען זאגן מ'טאר נישט לייגן תפילין, איבערמארגן וועט מען זאגן מ'טאר נישט האלטן שבת, ענד יו'ל בי אלל מעסד אפ. דער רבי האט געשאלטן די מדינה! די מדינה שלאגט זיך פאר יעדן טריט אין אידישקייט, עטס ווייסט נישט וואס גייט יעצט פאר אין כנסת? מ'הארגעט זיך ארום אויף יעדן ריר! אבער זיי האבן ארויסגעקאפעט משיח'ן און אונז גיימער אים ברענגען, אויף וואס? מיט זלמן לייב'ס קעדילעק? שטותים מיט הבלים, דא האט זיך דאך קיינער נישט געשלאגן פאר אידישקייט, קיינער נישט, גאנץ סאטמאר האט זיך נישט געשלאגן אויף אידישקייט ווייל זיי אינטערעסירט נישט אידישקייט, ביי זיי אידישקייט איז די גרינער דאלאר. עניוועי, רבותי הערטס אויס וואס איך רעד צו ענק, איך רעד צו ענק כי פי המדבר אליכם בלשון הקודש, איך רעד צו ענק א לשון קודש, סאו מען דארף זייער שטארק אובאכט געבן וואס גייט יעצט געשען מיט די יתומים און מיט די אלמנות, און אין איין וועג ס'איז יעצט די צייט אז מ'זאל אנהייבן משדך צו זיין איינער מיטן צווייטן, דא האט זיך דאך קיינער נישט געוואלט משדך זיין אן א פארוואס, איך טראג אן שידוכים אמאל פאר דעם פאר יענעם, טראג אן פאר מיינע קינדער איך טראג עס אן ווייטער, פארוואס ווילסט נישט, זאג מיר א טעם. איך זוך נאך עפעס בעסערס, איך זוך נאך, נע נע נע דאס איז נאך נישט פאר מיר. זוך אין די פערד וואס דו ביסט, דו ווייסט אז דיין ווייב איז געווען א פראסטעטוט אלס מיידל, דו מיינסט אונז האמיר אלעס פארגעסן? זאגט ער יא, זאג איך יא, איך ווייס איך'ל דיר זאגן, איך ווייס נישט פון ווי דיינע קינדער זענען, גיי מאך א די ען עי, איז ער געגאנגען געמאכט א די ען עי, און איין קינד איז טאקע נישט פון אים, דאס איז נאך געווען ווען זיין ווייב האט קאנסיווד, פאר מען האט זי שנעל חתונה געמאכט. כ'ווייס נישט וואס דא גייט פאר. עניוועי רבותי ווי העוו טו סטרעיטען אוט אווער קאמיוניטי, געלט איז דא די גאווערמענט צאלט פאר די אלע זאכן, איצט דארף מען זיך סטרעיטענען אוט, און איצט דארף מען פארגעסן דאס ווארט סאקמער קאקמער האט געפייגערט, דעטס איט, זיי זענען א רעפארם ארגענעזעישן וואס זיי לאזן אז מען זאל זאגן, איך גיי זאגן איינע פון די זאכן נישט אלע ווייל כ'על זאגן אלע פון די זאכן 'עטס אלע ווערן אפיקורסים, איך לערן נאך רמבן יעדע וואך. פרעגט מען דארטן ווער האט באשאפן די וועלט, זאגן זיי ס'איז דא צוויי ווערזשענס צו די סטארי, איינס אז ס'איז געווען די ביג בום, ס'האט זיך אליין באשאפן, אינטערעסאנט איך לייג אראפ אלע ארבעט, אלע מאטעריעלס מען דארף צו בויען א מקוה, כ'האב קיינמאל נישט געזען ס'זאל זיך אליינס בויען, כ'ווייס נישט וויאזוי דאס גייט, די וועלט מיט אזויפיל כלים און חכמות ס'האט זיך אליין געבויעט, באט פון דעם האט מען נאך געקענט לעבן, דאס איז נאכנישט אלעס, נאכדעם זאגן זיי דארט נאך ווייטער אז זיי ווייסן אז די דזשוס העוו א דיפרענט פילאסעפי דעט גאד קריעיטעד די ווארלד. הער וואס דא טוט זיך, און אייכנשטיין פון זידיטשויב האט אונטערגעשריבן אז אלעס איז מותר, אלעס, איף סאמבאדי וואנטס טו בי א געי דערס נאטינג ראנג וויט איט, איטס אנלי יומען נעיטשער, פארשטייסט? דאס איז א חלק פון די זאך וואס איך האב געליינט דארט, עניוועי לאמיר גיין ווייטער. איך וויל ענק ווייזן א מופת פון די רבנים און פון די אנשי ציבור, אונז מיינען דאך אז דער אייבערשטער איז נישט מיט אונז. איך וויל ענק ווייזן א סימן אז דער אייבישטער באגלייט אונז לכל אורך הדרך, אבער דא איז נישט דער אייבישטער, דא איז דער סמך מם, ווי דער רבי האט געזאגט אז די ניסים אין ארץ ישראל האט דער סמך מם געמאכט, עניוועי, שטייט אזוי, ס'וועט זיין א מיעט שארטעדזש מעי בי קאמינג עט גראסערי סטארס סון, ווייל ס'איז דא איינע פון די גרעסטע מיעט פראסעסערס אין אמעריקע, און זיי האבן שוין אפגעזאגט אזויפיל פראצענט ארבייטער, און ס'איז נישט דא קיין פלייש קומט נישט אריין, זעט אויס אז די בהמות האבן אויך נישט קיין תשמיש. עניוועי, און ס'איז דא אזעלכע צוואַנציק גרויסע מיעט פראסעסערס אין אמעריקע, איינס הייסט טייסאן, וואטערלו, דאס איז זיי שפארן אפ גאנצע פלענטס. יעצט וויל איך ענק עפעס זאגן, איך גיי ענק ווייזן א מופת חותך אז דער אייבערשטער פירט די וועלט, אדער אזוי ווי דער רבי האט געזאגט, דער סטרא אחרא האט געמאכט מופתים אין מדינת ישראל. הער אויס, איך בעט יעדן א מיליאן דאלער, צו דיר גארנישט, דו דארפסט מיר גארנישט געבן, איך געב דיר א מיליאן דאלער אויב ס'עט זיין איין שטיקל שארטעדזש ביי אידן אין פלייש, צו ס'עט איינעם פעלן אין טשולענט פלייש, ווייל אונז זעמיר קלוגע מענטשן, אונז זעמיר נישט טייסן ארבייטער, אונז עמיר אריינלייגן טרייפע פלייש, מ'עט קויפן קעצעלעך מיט דאגיס מ'עט זיי הרג'ענען און דאס אריינלייגן, אונז זעמיר אזוי ווי די טשייניז, נאט גאנע בי א שארטעדזש, דארפסט נישט אנלייגן איין עקסטערן פעקל טשולענט פלייש אין פרידזשידער, איי גערענטי יו ווען ס'וועט קומען שבת ס'וועט זיין, און דאס איז אווער מעסט אפ קאמיוניטי, רבנים דר'ערדליגערס. זאג יענעם ס'איז נישט דא. כ'האב אמאל מסביר געווען פאר א רב פארוואס איך האלט אז מילמארט איז טרייפה. קענסט נישט אריינקומען אין א מילמארט סטאר און מאכן אן ארדער און עס נישט באקומען. זאג איך וויל הונדערט פונט צונג, כאטשיג די צונג איז דאך די קלענסטע פארט פון די בהמה, אדער הונדערט פונט לעבער. ער זאגט קום צוריק מארגן וועסט עס האבן. דעטס איט. אזוי האט ער געטון דער אין מאנסי. דענקסט געווען איינער האט געקויפט טרייפענע פליישן. אונז ווייס מיר אלע אדרעסן און אונז ווייס מיר וואו צו קויפן. און ס'וועט אונז קיינמאל גארנישט פעלן, אונז זעמיר דאך ערליך, מזמור דוד השם רועי לא אחסר, דער ערליך איז דער משוגענער שייגעץ ימח שמו, און זיינע קינדער געבן היינט אונז כשרות צו עסן, פוי! און אונז פארלאמער זיך אויף דעם. יעצט, ס'איז דא אסאך מענטשן וואס זענען געווען אן די פראנט ליין, מענטשן טוען נישט ריעלייזן אז די הצלה, דאס זענען דאך בהמות, זענען דאך אזא פארפינסטערע בהמות, אבער ניין, זיי זענען מסירות נפש, זיי זענען א איד צו א איד. עניוועי, מסירת נפש, דעי ווער אן די פראנט ליין, זייערע ווייבער מיט זייערע קינדער האבן זיי געלאזט גיין אן די פראנט ליין, דעי קוד העוו קאם האום דעד. ס'דא יעצט א זייער אינטערעסאנטן ארטיקל פון א פרוי וואס זי איז די הויפט דאקטערין אין א שפיטאל אין ניו יארק, זי איז אין די עמערדזשענסי רום א דאקטער, זי הייסט דאקטער לארנא עם. ברין. פֿאָרטי נײַן יערס אָלד, זי איז די מעדיקעל דירעקטאָר אוו ניו יארק פרעסביטעריען האספיטעל אין די אלען האספיטעל. איר טאטע האט יעצט געזאגט פארן ניו יארק טיימס אז זי האט נישט געהאט קיין שום מין מענטעל פראבלעמס קיינמאל און זי האט באקומען נעבעך די קראנקייט און מען האט איר געזאגט זי זאל אוועקגיין כאטשיג זי האט עס באקומען אין די האספיטעל נאכדעם האט מען זי צוריקגערופן זי האט נישט געקענט טוען איר דזשאב געהעריג. וויל שי נידעד די רעסט. געגאנגען איז זי געגאנגען און זי האט קאמיטעד סועסייד, איר טאטע זאגט זי האט קיינמאל נישט גערעדט פון אזא זאך ווי סועסייד, עניוועי וויל איך ענק געבן אן אדרעס, ס'איז דא א נעשענעל סועסייד פריווענשען האטליין, עיט האנדרעט טו סעווען טרי עיט טו פייוו פייוו, פֿיר און צוואַנציק שעה א טאג הערט מען אויס טעלעפאן, איך האב דאס שוין געגעבן פאר אסאך בחורים וואס האבן זיך געוואלט נעמען דאס לעבן און מ'האט זיי געכאפט און געראטעוועט, וועל לאמיר איבער חזר'ן דעם נאמבער נאכאמאל. עיט הונדרעט טו סעווען טרי עיט טו פייוו פייוו, און מען דארף זען טאמער איינער דארף העלפ, מענטשן ווערן קראנק אויף די ארבעט, אנדערע זאכן, דעי פיל איי דיד סאטש א גוד טינג, וויי דיד דעי פייער מי, דארף מען זען אז מען זאל זען עפעס צו טון, יעצט אמעריקע און ניו יארק מיינט דאך שוין אז מען איז ארויסגעקראכן, אונז האבן מיר דאך דעם גאווערנער, הע הע הע הע הע. סעווען הונדרעט ענד סעווענטי ניין פיפל איז געווען נעכטן אליינס, יעסטערדעי, סעווען הונדרעט ענד סעווענטי ניין פיפל זענען געשטארבן, ווי? אין ניו יארק סיטי, אין ניו יארק, סאו רבותי הערטס אויף מיט די מקווה געגייעכצער און מיט די טבילה בציבור, ווייסט וואס דער אייבערשטער ווייזט אונז מיט דעם? ער האט יעצט ארויסגעווארפן מענטשן פון שילן, די ערשטע זאך וואס מען האט געטון איז נחמן בראך מען האט אים געשאסן א שטיין אין קאפ, ווייל ער איז געווען א גרויסע פילאנטרעפיסט פאר סאטמאר. עטס האטס אזויפיל געווארפן מענטשן דער אלע בלוט האט זיך צוזאם געקומען און וואס איז געשעהן איז דער אייבערשטער ברויך נישט ענקער שיל ער זאגט איך דארף נישט לא מכם ולא מיניה ולא מקצתיה איך ברויך ענק נישט סאו נאו וואט אר יו גאנא דו דעטס איט. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך געהאט דעם פסח א שווערע שאלה אויפן עסן וואס איז געווען איז אז געווענטליך דעק איך צו העכערן געז רענטש מיט צוויי זילבער פעיפער ס'זאל נישט האבן קיין בליעה ווייל העכער דעם איז דאך דא א שאפע בקיצור ס'איז אויך נישט א זאך וואס איז בולע אבער כ'האב נישט געוואלט אליינס פסק'נען, כ'האב שוין געהאט אפגעקאכט דעם גאנצן פסח און ס'איז שוין געווען ביינאכט, כ'האב דאס באמערקט שוין ווען מ'האט שוין געמאכט קידוש, ברוך השם כ'בין נישט נכשל געווארן, בין איך אריבער געלאפן צו א חבר מיינעם, ער איז א קאזין, טשענגערער אייניקל, זיין טאטע שרייבט מיר אין א בריוו, אז דאס וואס דו טוסט און דו הרג'סט דיך ארום מיט די וועלט, דאס גייט ברענגען משיח צדקני, אזוי שרייבט ער, א אלטער אודווארער רב שרייבט אזוי, ער האט מיך נאר געבעטן איך זאל עס נישט מפרסם זיין ווי לאנג ער לעבט, ווייל די רוצחים זענען דא און זיי ווייסן נעבעך נישט וואס זיי ווילן. עניוועי, אבער איך האב אים געזאגט איינער מוז זעהן ווי ער געט עס מיר איבער און ווי ער שרייבט עס אונטער, האט ער געזאגט מיין זון וועט זעהן, איך האב נישט קיין פראבלעם, אבער נישט וועט מען זאגן אה עס איז געדרוקט נאך זיין טויט, נאך ער האט עס געשריבן, עס מ'זעהט ס'איז זיין כתב יד אויך, עניוועי, עס איז נישט וויכטיג. האב איך א ידיד דעם ר' שמואל דוד אודווארער רב, זאג איך אים אזוי, איך גיי אריבער צו אים בייטאג, ביינאכט האב איך גארנישט געגעסן, בייטאג בין איך אריבער געגאנגען, האב אים געזאגט הער אויס אזוי און אזוי איז געשעהן און וואס איך זאל טוהן, טראכט אריבער, ס'דא א לאנגע מגן אברהם, איך האב עס דורכגערעדט אז נותן טעם. ים פון חמץ, און אויך עס איז א ספק בליעה, ס'איז נאר א בליעה, ס'א ספק בליעה, איז ער געבליבן אז מ'מעג לכתחילה עס עסן. שוין, איך למעשה האב עס נישט געוואלט עסן, ווייל איך האב נישט ליב די אלע מינע געפאסקענערייען, ווייל איך האלט מיך אביסל, ווי מ'זאגט, מער א חסיד פון דעם. אין שטוב האב איך געזאגט מ'קען עס עסן, למעשה האט עס קיינער נישט געוואלט עסן, אבער מ'האט עס געגעסן נאך פסח, מ'פארקויפט די חמץ אלעס, ניין? שוין, מ'האט עס געגעסן נאך פסח. למעשה, מ'האט געהאט אנדערע זאכן, מ'האט געהאט אהער, מ'האט געהאט אהין, און. ס'איז אדורך געפארן, ברוך השם. למעשה ווען איך בין געווען ביים רב האט ער מיר פארציילט אז ס'איז דא זייער אסאך מענטשן וואס זיי ווילן רעדן מיט סקייפ, זום, סקייפ, מען קען רעדן מיט עלטערן, האב איך אים געזאגט ס'אינטערעסאנט ס'איז דא אויפן אינטערנעט און דא ווי איינער קומט פרעגן א די רבנות אין תל אביב אז ער וויל א היתר צו פירן דעם סדר מיט זיין מאמען אויף זום, פרעגט אים די רב וואס איז דאס זום? הייבט אן מסביר זיין א האלבע שעה פארן רב וואס דאס איז זום און די רב פארשטייט נישט און יעדע רב פראבירט אים מסביר זיין, נאכדעם זאגט ער רבותי. איך וויל ענק פרעגן א פשוטע שאלה, איך מעג מיט מיין מאמען פירן דעם סדר ווייל זי טאר נישט ארויסגיין ווייל זי איז איינגעשפארט, פרעגט ער פארוואס איז דיין מאמע איינגעשפארט וואס האט זי געטון, זאגט ער ניין ווייל עס איז דא די וויירוס, זאגט ער וואס דיין מאמע האט וויירוס, זאגט ער נישט מיין מאמע די גאנצע שטאט האט וויירוס ס'הייסט קאראונע, פרעגט ער וואס דיין מאמע הייסט קאראונע, דער גאנצער עולם האלט זיך ביי די זייטן, אזא פרעמדע זאך זאל עס זיין ביי די רבנים, זיי זענען בהמות, עניוועי, סוף איז געווען א יום טוב האט מען אים נישט געוואלט געבן א. ווייל יום טוב טאר מען נישט. שוין, איז בין איך געווען ביי דעם אודווארער רב הרב ר' שמואל דוד קרויז, כ'האב מזל ס'איז נישט דא צוויי, ווען נישט וואלט איך נישט געוואוסט פון וועם מען רעדט, און מענטשן קאלן נאר אינמיטן די וואך, נישט יום טוב, אינמיטן די וואך צו זיי מעגן רעדן מיט די עלטערן ווייל די רבנים האבן גע'אסר'ט די טמא'נע כלים, זאגט ער בהמות וואס איר זענט, קיין קודם האט עס קיינער נישט גע'אסר'ט, און אפילו מען האט עס יא גע'אסר'ט האט מען עס גע'אסר'ט ווייל איינער האט געדארפט באקומען א טשעק פון די עסקנים, און אפילו ווען נישט, מען רעדט נישט היינט. מען רעדט נישט וואס א שעת מלחמה דא עלטערן וואס זיצן נעבעך אליינס, איך האב אויך אן אלטע שוויגער זיצט נעבעך אליינס שוין וואכן און וואכן זי האט נישט ווער ס'זאל ארויף גיין צו איר מ'טאר נישט ארויף גיין און יעדער קינד האט מורא אז כ'וועל ארויף גיין און זי וועט באקומען נעבעך די קאראונע ס'וועט הייסן איך האב עס איר געברענגט איצטער ווילן זי נישט געט אכטונג וויל זי אבער רעדן הערן א גוט ווארט פון די קינדער זי וויל זעהן די קינדער די אייניקלעך קומען דער איש הדור דער אפרים שטערן און דעם שאפראן רב'ס בהמה מיט די אלע בהמות. מען טאר נישט! מען טאר נישט! מען טאר נישט! כלל ישראל האט נישט אנגענומען ענקערע גזירות, אונז זאגן מיר ענק אלע קישטס אין תחת, אונז ברויך מיר ענק נישט, אונז האט מען ענק נישט געפרעגט. וואס עטץ האטס געוואלט טון איז אינפארסן מיט כח, עטץ וועטס אונז ווייזן, מען וועט ארויסווארפן די קינדער, האבן מיר אונז געזאגט דאס וועט עטץ נישט טון ווייל אונז וועל מיר ענק ווייזן אז כח האבן מיר אונז אויך, ממילא האט עטץ זיך אפגעשטעלט מיט די מלחמה, און מען וואלט ענק אלע אויפגעפיקט וואן עפטער וואן, נישט ענק, נאר די טשעקס וואס די גאווערמענט געט. ווייל דאס איז דיסקרימינעישאן. אונז זעמיר געווען גרייט פאר אן ערנסטע מלחמה ענק צו ווייזן, אונז וויל מען נישט האבן נישט ענקערע תקנות, נישט ענקערע גזירות, נישט ענקערע הכשרים, אונז ברויך מען פון ענק גארנישט און פארטיג. אונז וויל מען ס'זאל מיט ענק זיין אזוי ווי מיטן שאפראן רב, אונז האבן מיט ענק גארנישט. צו ארויסגעבן צעטלעך? דעמאלטס ווען עטס האט ארויסגעגעבן צעטלעך אויף מיר האב איך דאס געקענט אפשטעלן. כ'האב עס נאר נישט געוואלט אפשטעלן ווייל דעמאלטס וואלט מען געזאגט, ווייסט וואס, נחום ראזנבערג האט געווינען ווייל ער איז געגאנגען אין קרקעות. אהרן און זלמן לייב זיך נישט מתדיין געווען אין קרקעות נאר איך בין געגאנגען האב איך געזאגט ווייסטו וואס איך וועל דיר ווייזן אן קרקעות ערכאות הייסט ערכאות כ'האב פארגעסן אן קרקעות קען איך אויך איך האב אים געוויזן איך פאר ווייטער איך האב הערערס מער יעדע וואך כ'האב געהאלטן אז כלל ישראל איז אין א צייט טאר מען נישט טוהן די אלע זאכן ווייל אפילו ווי גוט דו מיינסט עס ווערסט א שותף מיטן סמך מם כ'בין עס מסביר באריכות סאו די בקיצור די אונטערשטע שורה איז אונז וויל מיר פון ענק גארנישט אונז וויל מיר נאר איין זאך געט די העל אף אווער טשילדרען ענד אווער ווימען ענד סטאפ יור גארביטש, זעמער נישט אינטערעסירט פון ענק צו הערן גארנישט, אפילו דברי תורה וויל מען פון ענק נישט הערן, דער משוגענער זאמעלייב פיליפינאו דער וואס האט געשטיפט אין תחת פאר זיין שוואגער וואס איז שפעטער געווארן זיין שוואגער ר' יחזקאל טייטלמאן'ס ברודער הרב לייביש, איז וויל מען פון ענק נישט הערן, עטס זאלטס אלע גיין דארטן פונקטליך ווי שופר און רופא געגאנגען, חלקת הרבנים וויל מען מיט ענק נישט האבן צו טון, עטס זאלטס אונז נישט זאגן וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט. ס'איז געווען א רב אין בני ברק, האט געוואלט זייער שטארק הרב משה'לע זאל צוריק נעמען זיין זון שרה'ן, רב וואזנער, איז ער געגאנגען און רעדט מיט אים און רעדט מיט אים און רעדט מיט אים, ווען ער האט אפגערעדט האט אים מסביר געווען פונקטליך וואס ער וויל, זאגט ער, איר ווייסט רב וואזנער, א דיין פסק'נט נאר ווען מען פרעגט אים, איך האב אייך נישט געפרעגט און זייטס מצליח, דאס זעלבע אויך איצט האט מען אייך נישט געפרעגט, מ'וועט אייך קומען פרעגן א שאלה, איר ענטפערט, אלע פסק'נען זיך חושן משפט, זיי האבן קיין איינער נישט דורכגעלערנט קיין חושן משפט. אפגעגנב'ט גרויס געלט פון מענטשן אלע יארן, מ'וויל פון ענק נישט הערן, סאו זאגט מיר הרב ר' שמואל דוד איך קען מפרסם זיין אין זיין נאמען, ס'איז א מצות עשה דאורייתא כבד את אביך ואת אמך די אלטע טאטע און די אלטע מאמע זיצן און זיי ווילן הערן א גוט ווארט צו עטס לעבטס נאך, און זאלטס נעמען די אלע און מאכן אזא סקייפ מיט די אלע זאכן, און האטס די רבנים טיף טייער און דר'ערד סיקס פוט אנדער, זיי זענען גארנישט ווערד, זיי זענען נישט דא אונז צו העלפן, זיי זענען דא צו מאכן טראבל, אבער ווען ס'קומט אז מ'זאל גיין דאווענען שווארצערהייט זענען זיי דא יא גיי דאווענען, איך האב נישט געזען די רבנים זאלן גיין דאווענען שווארצערהייט, זיי האבן מורא פאר זייער לעבן, ווי אזוי זיי שיקן ס'זאל נישט הייסן אז זיי זענען געווען דער קהל און זיי האבן נישט געלאזט, זענען דרעק ליגנערס און לאזטס ענק אפ פון זיי, עטס האטס מיט זיי גארנישט, און ווען גאט וויל אונז טון א מתנה זאל ער צונעמען די אלע אזעלכע שקצים ווי דעם שאפראנער רב וואס ער גייט אונטערשרייבן אויף מענטשן ווען ער קען נישט יענעם, זאל ער אלע צונעמען און שיקן סיקס פוט אנדער, קאוז יור נאט ווארט מאר דען דעט.

אפילו זי מאכט אינדערהיים אלעס. מיר האבן געזאגט די אלע בלנית'ס, קודם ס'איז נישט דא היינט קיין בלנית'ס, ווייל זיי האבן מורא צו גיין נאנט צו די פרוי, זי וויל דאך אויך נישט קראנק ווערן. איך געב אזויפיל קרעדיט פאר די הצלה חברה, עטס ווייסט נישט וואסערע א קרעדיט ס'קומט פאר זיי. ס'איז דא צווישן אסאך וואס זענען קראנק געווארן, און די ווייבער לאזן עס ווייטער צו. ס'איז אנבעליוועבל, איך געב ענק אסאך קרעדיט, עטס ווייסט נישט וואס דאס הייסט מסירות נפש. עניוועי, די מעשה איז, די בלנית זאגט איך וויל נישט באקוקן א פרוי, איך וויל נישט שטיין נאנט, איך וויל נישט סאושעל געדערינגס. עניוועי, אבער דא איז, זיי טוען עס מיט מסירת נפש, זיי האבן נישט קיין מורא, זאגן שומר מצוה לא ידע דבר רע, אידישע טעכטער מוזן גיין אין די מקווה, עניוועי האבן זיי מיר געזאגט די מקווה אידן אז זיי האבן א פראבלעם, ווייל זי קומט ארויס זי מאכט א חפיפה און זי באוואשט זיך זי באדט זיך זי טוט זיך דארטן זי זיי האבן מורא פאר קאראונע, האב איך זיי געזאגט על פי הלכה זי האט אריינגעגייט אין די מקווה און זי האט זיך ארומגעוואשן אין די מקווה אביסל איז זי הונדערט פערסענט אקעי, שוין. און ס'האלט שוין אן אזוי וואכן איבעראל אין די גאנצע וועלט, ארץ ישראל ווי ס'קאלן מיך זאג איך זיי אלע, פארקערט ווער ס'קאלט מיך נישט קאל איך זיי. יעצט האט זיך אויפגעוועקט עפעס א נייער א פרומער אין ירושלים, זיין ווייב האט געדארפט גיין אין מקווה, מ'האט געזאגט אינדערהיים מוזטו מאכן אלעס, און עטס קומען דא פארטיג גרייט, און מ'האט זי נישט געלאזט דארט נעמען א שאוער אויך נישט, אבער האב איך געהאט איין זאך, כ'האב אנגעזאגט פארן רב. פאר אלעס זאג איך אן, אין טוילעט קטנה מוז מען גיין, ווייל דא איז שוין דא א ש"ך וואס ער האלט אז אפילו בדיעבד איז פסול די טבילה, ווייל ווען מען דארף גיין אין טוילעט ציט מען זיך צאם, ממילא איז דא חציצות, און דאס האבן זיי אלע געפאלגט, מען האט גענוצט די טוילעטס אבער גראד אריין אין די מקווה און ארויס, האט זיך יעצט אויפגעוועקט א רב פאריגע וואך און קאלט מיך אויף צו איך בין א בעל הוראה, זאג איך לאמיר דיר עפעס זאגן, איך קען נישט אסאך מענטשן היינט אין די וועלט וואס האבן הוראה פון ר' פנחס עפשטיין, איך האב יא, דאס הייסט איך בין א בעל הוראה, אויסער דעם האב איך אויף נדה און מקוואות עקסטער פון רבנים. דאס הייסט דו פרעגסט מיך צו ביי דעם מיינט זאגן צו כ'לעק נישט קיינעם די מחילה? ניין איך לעק נישט קיינעם די מחילה, כ'האב נישט קיין קהילה, כ'האב קיינמאל נישט געוואלט האבן א קהילה ווייל כ'האב געהאלטן אז איך האלט נישט ביים לעקן קיינעם די מחילה, אבער איך בין א בעל הוראה אזוי קאמפעטענט ווי עני בעל הוראה וואס פסק'נט היינט, עניוועי, בקיצור ער האט מברר געווען בלללललल ווייל איך האב געפירט א מקווה אין בית וגן, און די גמרא זאגט אז ווען א פרוי וויל מאכן א ברכה און זי זיצט אויף איר אותו מקום, דארף זי נישט מאכן א הפסק צווישן לבה לערוה, פארוואס? ווייל אז זי זיצט, זיצט זי אויפן אותו מקום און מ'זעט נישט קיין ערווה, נאר אמאל אז זי זעצט זיך ארויף אויף א טשעיר און זי לאזט דארט איבער נאסקייט און אן אנדער פרוי זעצט זיך ארויף, זעמער אין ביזנעס, זאג איך, איך האב דאך עס איינגעפירט. דו קומסט מיר זאגן אז יעדער טוט אזוי? ווען ס'איז נישט אזא משוגענער ווי איך וואלט זיך קיינער נישט געטרויט צו פסק'ן, יעדער, זיי האבן נישט מורא פארן אייבערשטן, זיי האבן נישט מורא פאר די תורה, זיי האבן מורא וואס דער שכן וועט זאגן, איך האב נישט קיין מורא ווייל דו קענסט מיר גארנישט טון, האט ער געזאגט, מיינע טענענטס אויב זיי הערן מיר אויף צו צאלן רענט ווייל איצעלע פימפערט זיי שיקן א בריוו, זענען זיי מארגן אינדרויסן, זענען אלע גוים, זיי הייסן מעקארטער אדער מעקגרעגער, איך האב נישט קיין מורא צו גיין צו ערכאות מיט זיי, סאו ברוך השם פאר דעם. אבער ס'איז א גרויסער חורבן ווייל אין שולחן ערוך שטייט אבער נישט אזוי און אז מ'העט זיך אזוי צוגעוואוינען העט מען שוין זאגן יא נאך פאראיאר האט מען דאך אויכעט אזוי געטוהן נאר גארנישט, ס'איז דא א שעת הדחק און ס'איז דא נישט קיין שעת הדחק און יעדע נארמאלע מענטש דארף וויסן ווי ער האלט יעצט דארט ווי כ'האב געמאכט א מענער מקווה און א פרויען מקווה האב איך גראד געזאגט אז אזוי ווי ס'איז דא צרות מיט די קאראונע וויל איך אז מ'זאל דיסמענטלען די, פאר די טיים בינג זאל מען נישט יוזן די מענער מקווה נאר די פרויען, און מ'עט נוצן די מענער מקווה פאר די פרויען, פרעגט מיך די רב ס'איז דען אזוי כשר? זאג איך אים ביי מיר יא, פרעגט ער וויאזוי האסטו געוויסט צו מאכן אזוי כשר? האסט געוויסט ס'עט קומען קאראונע? זאג איך האב נישט געוויסט גארנישט, כ'על דיר פארציילן א מעשה, ר' מאיר בראנדסדארפער האט מיר פארציילט, הרב הצדיק רבי מאיר בראנדסדארפער האט מיר פארציילט אז ווען מ'האט געבויעט אין תולדות אהרן די מקווה פאר די בחורים אין מאה שערים אסאך יארן צוריק האט אים דער תולדות אהרן רבי געזאגט, אז איך וויל אז ס'זאל זיין כשר פאר פרויען, פרעגט אים צו וואס דארפסטו דאס האבן, ס'דאך נאר פאר בחורים, זאגט ער דאס זאל איך דיר שוין אן אנדערס מאל ערקלערן, נישט יעצט. שוין, מ'האט זי געבויט כשר און מ'האט זי געהאלטן כשר. געווען עפעס פאר צוואנציג יאר צוריק צו וויפיל, א מעשה אז אין ירושלים האבן אטאקירט פרויען די אראבער, און פרויען האבן מורא געהאט צו גיין אין מקווה, האט ר' מאיר געזאגט ער גייט פרעגן תולדות אהרן רבי'ן וואס צו טון, פרעגן תולדות אהרן רבי'ן, נאך געווען דער אלטער ר' אברהם יצחק קאהן, האט ער אים געזאגט.

און איך וויל נישט אפילו פאר מענער מוז עס זיין כשר פאר פרויען. סאו עניוועי, ער געגאנגען די רב האט מיך געקאלט און געוואלט וויסן צו ער קען אנהייבן צו נוצן, די גאווערמענט האט יעצט געזאגט אן אקעי מען מעג שוין אנהייבן צו נוצן די מקוואות. ס'איז געווען אין תל אביב, געגאנגען די גערע יונגעלייט און זיי האבן זיך באהאלטן זיי האבן גענוצט די פרויען מקווה. א פרוי האט מיך אפגעקאלט פון ארץ ישראל פרעגט וויאזוי האט איר באקומען מיין נומבער פון ווי קענט איר מיך? האט זי געזאגט דאס קען איך אייך נישט זאגן אבער איך האב אייער נומבער און איך בעט אייך טוטס עפעס האב איך אפגעקאלט דעם רב, ס'איז דא א רב נוסבאום הייסט ער, איך האב אים אפגעקאלט, איך האב אויך אפגעקאלט. צו די גאווערמענט אז זיי זאלן שטעלן א פאליס דארט און זיי האבן אזוי געטון ווייל פון צעטלעך האט היינט קיינער נישט מורא קוק מ'האט מיך געלייגט אין חרם איך האב מורא איך עס טשאלנט יעדע וואך איז למעשה מ'האט געשטעלט דארטן פאליס און דער רב האט מיר מורא'דיג באדאנקט און שוין בקיצור האט מיך מיין דער מענטש וואס ער פירט אונזער מקווה דארטן דער רב האט מיך געפרעגט צו ער זאל אנהייבן צו עפענען פאר מענער זאג איך אים עפען נישט פאר מענער. פרעגט ער פארוואס נישט? זאג איך אים כ'וועל דיר זאגן א זאך אבער דו וועסט מיך מוזן פאלגן, זאג איך אים איך הייס נחום אלקושי, נחום איז געווען א נביא, איך הייס נחום נאכדעם נחום אלקושי און איך האב נביאות אז אין ביז צוויי וואכן ארום וועט זיין נאך טויזענט טויטע אין ארץ ישראל און מ'וועט צוריק מאכן אז מ'זאל מאכן א בידוד מ'זאל סעגריגעיטן, פרעגט ער פון וואנעט ווייסטו? זאג איך אים דאס איז נביאות, ס'איז דברי נביאות אבער גלייב מיר, שוין דער רב מיינט דאך טאקע אז איך בין א נביא, האט ער מיר געגלייבט, כ'האב נאכנישט געעפנט פאר מענער. יעצט ליין איך די צייטונג און עס האט זיך אנגעהויבן צוריק אין ארץ ישראל, מען קען נישט נעמען מאכן א שארטקאט זאגן אקעי ביז היינט אזוי און יעצט האט די קאראנא זיך דערשראקן, הלוואי א יאר ארום זאל עס נאך ווי מען זאגט זאל מען נאך קענען נישט מאכן קיין בידוד, עניוועי ס'איז נישט מיינע ביזנעס, און איך וויל זאגן פארן עולם די וואס וואוינען אין ארץ ישראל די וואס זיי הערן מיך אויס, עטס נישט גיין אין קיין מקווה'ס ביז איך וועל ענק זאגן, ווען איך וועל ענק זאגן עטס קענטס גיין עטס וועטס וויסן די מקווה איז סעיף. ביז דעמאלטס חלילה זאלטס נישט גיין, ס'איז נישט סעיף, נתניהו האט גרויס פרעשור, ער איז נישט מער בעל הבית אליינס ווייל ער האט א שותף אויך שוין, איז במילא יעדער דרוקט אויף אן אנדערע זאך און ס'ווערט א טומל, קיינער זאל נישט גיין אין קיין מענער מקווה'ס, און ווען עטס פאלגטס מיך גייט עטס נישט אין קיין שול אויך נישט, כ'האב ענק געזאגט עס נישט גיין אין שול איז זייער וויכטיג ווייל דו קענסט דאווענען אינדערהיים אויכעט, אבער טאמער עס וועט דיך כאפן די קאראנא וועסטו שוין נישט דארפן קיין שול. קענסט דאווענען אינדערהיים, דער אייבערשטער הערט דיך אויס אינדערהיים, דער רב וואס ער שטופט אז ס'זאל זיין א שול איז ווייל דאס פארקויפט ער דאך די שול, איינמאל שבת מוז ער האבן אביסל געלט, הכנסה, אבער ס'איז נישט פאר ענק, ס'איז א סכנת נפשות צו גיין דארט אין א שול, דא איז אויך א סכנת נפשות, ס'איז גארנישט געשען בעסער פון נעכטן אויף היינט, און ס'וועט נאך נעמען א לאנגע צייט. ס'איז נאך נישט דא גענוג טויטע, די בעל דבר איז נאך נישט גענוג זאט מיט די אלע טויטע וואס איז דא, ווייל ליידער האט מען גענומען די אלטע און די ערנסטע מענטשן, די נואפים וואס זענען ארום געלאפן, די זענען געבליבן שטיין אויפן פלאץ, ווער לאכט? די וואס האבן אנגעדרייט מיט אשת איש, איז יעצט אריין געקומען איינער, כ'האב עס ארויף געלייגט, ער זאגט מיר, איר ווייסט נישט וואס פאר אן עולם הבא דער אייבערשטער גייט אייך געבן, זאג איך וואס איז געשען, דערציילט ער מיר א מעשה יעצט פון א רביש'ן קאפל וואס האט חתונה געהאט אין ארץ ישראל, זי האט א פעטער וואס האט איר געקויפט שיינע מתנות מיט גיפטס, מיט אלעם און זאל מען זיין איז געווען שטייסטו דו גייסט פאר די זאל צוויי קינדער האט זי שוין און קען זיין ס'איז גוט און אמרו יעצט די משפחה וויל זיך אריינמישן זיי ווייסן נישט וויאזוי זיי מוזן א מאכן א חורבן זאג איך ס'דאס נישט קיין חורבן דעם מוז מען צו צוטיילן על פי הלכה פרעגט מיר איינער פון וואנעט ווייסטו זאג איך דיר זאגן דעם אמת יענער האט מיר געשיקט א פיקטשער אויך היינט נישט דא קיין סודות מ'האט אריינגעלייגט א הידען קעמערע איז דא א פיקטשער דערפון עניוועי איך וויל ענק זאגן דעם אמת רבותי הערטס אויף צו לעבן אין משוגענע דמיונות יעדע פרוי איז א ושתי און יעדער מאן איז אן אחשורוש. און יעדן וואקסט א שוואנץ, יעדער האט אויבערן תחת, מ'דארף זייער וואטשן וואס מ'טוט, און אז מ'זאגט עס זאלסטו גלייבן, און אז איך האלט ענק אין איין זאגן, וואטש וואט יור דואינג, וואטש וואט יור דואינג, זייטס נארמאלע מענטשן. און אז מ'וויל וויסן פון וואס די קאראונע קומט, ס'קומט פון זנות, פון זנות, לשון הרע'ס מיט די אלע שטותים וואס מ'רעדט ענק איין, ס'איז אמת פאר לשון הרע קומען גרויסע זאכן, יא, זיכער, אבער נישט דאס מיינט מען יעצט. ניין ניין ניין, דאס איז צו א גרויסע מגיפה מען זאל דאס מיינען. ס'פעלט אונז צוואנציג דרייסיג פראצענט פרויען אין די מקוואות, און ס'האמער דרייסיג פערציג פראצענט חזירים וואס זיי מאכן משכב זכור אין די מענער מקוואות, זיי שפריצן אויס די זאמען, כ'האב יעצט ווידער באקומען א פיקטשער ווי איינער רייבט זיך אויס אין די מקווה און שפריצט אריין די זאמען, ס'איז אנבעליוועבל. און די רבנים האבן מורא צו זאגן עפעס ווייל. זיי איז נאך אליין נישט בעסער געווען. למשל אז דער גאלאנטער רב זאל אנהייבן צו רעדן פון קדושה און פון צניעות וועט אים יעדער לאכן אין פנים, ווי נאר דו האסט דאך מיך געשטופט אין תחת. אזוי מיט אלע. דער ספק חזר, דער ר' משה בער'ס זון, דער פאיער צדיק, זעלבע זאך. זאגט דזשאו דיענדזשעלא, ער ווייסט נישט ווער ס'איז געווען צו ער צו זיינע אנדערע ברודער וואס האבן געהאט ביידע גרויסע דיקע בערד בעזעמער, ער ווייסט נישט, ער איז געווען זיבן יאר אלט און מ'האט איהם געטוהן. גענומען דאס לעבן סוף כל סוף, זיך ארויפגעלייגט טאטועס מיט צלמים וואס די רבנים האבן אונז געהייסן מען מוז עס אראפ נעמען פאר מען באגראבט אים האבן מיר עס אראפ געשניט מיט א דזשילעט אזוי האבן די רבנים געפסקנט. יעצט משה בער'ס קינדער פאר אונז איז וויכטיג צו וויסן ווער דער חזר איז געווען ס'איז אונז וויכטיג. פארוואס רוף איך אים משה בער ווייל ער האט אויסגעפאפט די וועלט אז ער איז א סופר ער איז געווען אזא סופר אינאיינעם ווי איך ער פלעגט קויפן און פארקויפן מזוזות מיט אנדערע זאכן און ער האט איינגערעדט די וועלט אז ער שרייבט עס און דער עולם האט אים געטראסט. ער איז קיינמאל קיין סופר נישט געווען האט ער נישט געקענט אפילו שרייבן, נישט געהאט א פעדער צו שרייבן, און א ליגנער ווי אלע ליגנערס, א רב ווי אלע רבנים. יעצט כ'האב ענק געוואלט זאגן, ס'איז דא א ווידיאו, א פילם, ווי איינער קומט פרעגן רבנים אז ער וויל, זיין מאמע זיצט אינדערהיים אליינס און ער וויל מיט איר אנפירן דעם סדר אויף א זום. קיצור די רבנים נישט געוואוסט וואס דאס הייסט זום, ס'האט זיך דארט אפגעטון יענע ליצנות, ס'איז געווען די זעלבע ליצנות ווי וואס זיי האבן מיך געלייגט אין חרם, דעם זעלבן שטיק ליצנות. ווער איז ער? ווער ס'האט געלייגט? דער שאפראנער רב? א אפגעפייגערטע תנא. דעטס איט. יו פינישד. היז קעריער איז אווער וויט. יעצט דער זון וואס ער לויפט נאך נאך די פרויען ביים עירוב, אים שטעלט שאפראנער רב פאר. ער איז מער פאסיג ווי דער שאפראנער רב. א שייגעץ געווען. א אדון. טמא מטומא. איך קען אים נישט. איך האב נישט מיט אים. ער איז נישט בעלעבאס אין שטאט. כ'בין דאך נישט קיין יעקע. בין איך נישט קיין שאפראנער. ווי קומט ער ארויס צו געבן א בריוו אויף מיר? יעצט קומען זיינע קהילה מען זאל אים נישט לייגן ארויף, מען ווייסט א מעס, מען וועט דיך לייגן אין חרם, אזוי וועט דאס זיין די צווייטע חרם, אזוי ווי די ערשטער האט נישט געשאדט וועט די צווייטער אויך נישט שאטן בעזרת השם, פארשטייסט? אז דו זארגסט דיך מען מאכט אים בזיונות, נישט זיער געקומען. ווי האט ער זיך צוזאמגעשטעלט מיט דעם יצחק שטערן מיט דעם שייגעץ ארויסצוגעבן א בריוו אויף א מענטש? איך האב נישט געקענט דעם שפרן, כ'האב געקענט איך געדאוונט יארן צוריק מיט שפרן, אבער הו וואז הי טו מי, האו איז הי געט אינוואלווד טו גיוו אפ לעטערס עגענסט מי? א דרעפליגער געווען. ער איז געווען פון די שמיציגע מיזעל פעמילי. כ'רעד שוין א סך פון די פעמילי. ס'איז אזא מין סקאמבעג פעמילי אז ס'איז נישט דא זייער גלייך. איינער איז געווארן א מיידל און איינער אהער און איינער אהין. דער אנדערער איז א פאנעט וואס איז אויכעט אין די משפחה. געשריגן אז יאשקע פאנדראק איז איר סעיוויער. ס'איז דא איינער וואס איז אן איידעם אין די משוגענע משפחה. זאגט ער אז דארט איז די עיקר איז קענסט זיין א מחלל שבת, קענסט זיין א גוי, קענסט וואוינען מיט גוים מיט גויטעס. די עיקר איז אז ער זאל גיין מיט סטראקעס און זי זאל גיין מיט א. שפיצל, שוין אויך א חלק אין אידישען רעלידשען. יעצט יעדעס מאל ווען ס'געשעהט עפעס א צרה פאר כלל ישראל דאס איז א נסיון, דער אייבערשטער געבט א נסיון, אזוי ווי ביי אברהם אבינו האט דער אייבערשטער געזאגט גיי שעכט דיין זון יצחק, דא זאגט אויך דער אייבערשטער ווי זענען די אידישע טעכטער, זיי האלטן איין מקוואות, און די גרעסטע מסירות נפש איז געווארן אזא קאלטקייט אין די גאנצע מקווה, קודם כל זאלט איר וויסן אז ס'האבן אפגעקאלט צענליגע פרויען אז זיי זענען שוין נישט געגאנגען יארן אין מקווה זיי גייען נישט אנהייבן יעצט צו גיין, זיי זאגן אויס דעם אמת. בעל שם הקדוש האט געזאגט וואס א מענטש טוט רעדט ער ארויס פון זיך. איך האב שוין לאנג געבעטן אין סאקמער קאקמער מ'זאל נעמען די אינגעלייט אין די הענט מיט ליבשאפט נישט מיט שלעק אזוי ווי ליבאוויטש טוט און אזוי ווי אנדערע רבנים טוען וואס האבן שיינע קהילות מאדערענע און פרעגן יעדן אינגערמאן דיין ווייב גייט אין מקווה ווי גייט זי אין מקווה און אויב ס'איז איר נישט אנגענעם צו רעדן מיט רב זאל זי רעדן מיט די רעבעצן אדער מיט א איינגעשטעלטע. קיינעם אינטערעסירט נישט דעם אייבערשטן, אונז האמיר אזא קאפע געטאן פארן אייבערשטן, קענסט זען אביסל פון די קאראנע. ווייל דער אייבערשטער האט אים צוריק געקאפעט. די שמוץ וואס דא גייט פאר. עניוועי, אין ארץ ישראל פאר געלט באקומט מען בלניות אויך. אונז האמיר בלניות. דארט ווי איך האב געמאכט די מקווה איז דא בלניות. ס'איז איבעראל דא בלניות. נאר דא זאגן די פרויען סאקמער קאקמער האט אויסגעלערנט מ'זאל זאגן די פרויען גאו עט יור אוין ריסק. דו ווייסט ווי דאס דערשרעקט א אידישע טאכטער? און וואס האט זי דארט א שפיגל וואס מ'זעהט קוים עפעס? און זי דארף זעהן צו דארטן הענגט א שטיקל האר אדער וואס? א הויט? עטס זענטס אזאלעכע פארקאקטע. די משוגעים, איך וואונדער מיך וויאזוי דער אייבערשטער האט ענק געלאזט לעבן נאך די צווייטע וועלט קריג, ער האט ענק געדארפט אלע אראפנעמען, ער האט געדארפט לאזן לעבן אפאר ספרדישע אידן, זיי גייען מיט מסירות נפש, אונז האמיר וויפיל בלניות דו ווילסט, אונז האמיר ספרדישע בלניות וויפיל דו ווילסט האמיר, און זיי בעטן נישט מער אויך נישט, זיי גייען נאר אזוי ווי די דאקטוירים גייען מיט אזא פלעסטיק היט און זיי וואטשן, אונז זעמיר דאך אזוי אנגעקאקט. און אנגעשטינקען אונז גלייבמיר נאך אז אונז וועמיר ברענגען משיח'ן, אוי ווארט דער אייבישטער אז די אונגערישע אידן און די די אנדערע די צודרייטע חסידישע סקווער בעלז זאלן ברענגען משיח'ן, איז זאגט חזקי' איין משיח לישראל, זאגט די גמרא, וועט עס נישט זיין קיינמאל, פארוואזשע?

בקיצור מענטשן האבן געבעטן האסט זיך געבעטן געלט אז דו גייסט קויפן לאנד אין ארץ ישראל זאגט ער דאס איז מצה מזיתא של יום דא איז געווען אן איבערקערעניש זענען גנבים גזלנים אייביג געווען איז למעשה האט מען אריינגעשטעלט יעצט ליצמאן זאל זיין אין משרד השיכון אז דער גערער רבי זאל קענען בויען זיינע אינוועסטמענטס ווייל אין משרד הבריאות קען מען נישט צופיל גנב'ענען מ'קען כאפן א זונה'לע אבער נישט מער פון דעם איז ליצמאן איז געגאנגען בעקן דארטן די חי לייפליין משוגענע חברה עניוועי ס'איז נישט מיינע ביזנעס. ס'איז דא דא א פרוי וואס שרייבט א שיינעם בריוו, זי איז א קוקערין אין א מקווה, שרייבט זי אז ציפי און איך, צוויי מענטשן, זענען מאושפז אין מלון לביא, וועגן די קאראונע האלט מען זיי אין א מלון, האט מען באקומען אן אישור פונעם באלעבאס אין מלון אז מען קען עפענען די מקווה פאר אידישע טעכטער.

צו גיין, מ'האט געעפנט די מקווה, מען האט זיך געטובלט דארטן עטליכענע פרויען, קומט א הוראה פון ליצמאן מען זאל שוין צומאכן די מקווה, האבן מיר אים געטרייט אפצוקאלן וועלן וויסן פארוואס, האט ער נישט געענטפערט, נאר היינט ביינאכט שרייבט זי דעמאלטס אפאר טעג צוריק האבן זיך געדארפט טובל'ן פיר פרויען, ס'איז נישטא וואו זיך צו טובל'ן, מען קען זיך נישט ארומשפילן מיט אידישע טעכטער, אונז דארפן דאנקען דעם אייבערשטן אז זיי גלייבן נאך אז ס'איז דא אזא מצוה ווי מקווה, ווייל ניינטי פייוו פערסענט פון כלל ישראל לאכט פון דעם, ס'נישט דא ווער ס'גייט אין מקווה. און נישט נאר יעצט נאר אויך אינדערהיים אויך געווען אזוי, ניינטי פייוו פראצענט פון אידנטום זענען נישט געגאנגען אין מקווה. מ'זאל מיר מוחל זיין קען זיין ס'איז געווען ניינטי סיקס און קען זיין ס'איז געווען ניינטי טרי, מען דארף דאנקען דעם אייבערשטן אז א פרוי וויל אויף זיך נעמען דעם שווערן עול פון די מקווה, די מקווה איז דאך נישט נאר די מקווה ס'איז דאך פרישות צוויי וואכן אויכעט. איצט שרייבט זי אז ווער ס'האט א וועג וויאזוי מ'זאל קענען לוחץ זיין אז מ'זאל עפענען די מקווה, זאל מען טוהן וואס מ'קען, ווייל אידישע טעכטער קענען נישט גיין אין די מקווה, ס'איז מורא'דיג. יעצט איך וויל פרעגן איין זאך, וואו זענען די אלע עסקנים? אונז האבן מיר דאך עסקנים, מ'גייט דאך נאך געלט טאג און נאכט, מ'גייט צוזאם נעמען געלט דא און דארט, דארט און דא, וואו זענען די עסקנים? וואט העפענד טו דעם אלל? דעי אלל דיסעפיערד? ס'איז אזוי ווי משה רבינו אין מצרים, משה רבינו גייט צו זיבעציג זקנים און ער זאגט קומטס מיר גיימער צו פרעה'ן, דער אייבערשטער האט מיך געשיקט. ער איז אנגעקומען צו פרעה'ן איז געווען ער מיט זיין ברודער אהרן, די רעסט אוו דעם דידנט איווען בעליוו הים, זיי האבן אים איבערגעלאזט איינער אויף פען סטריט איינער אויף ראדלידזש איינער אויף העריסאן עוועניו און ער איז אנגעקומען דארט אליין, נאר א מזל אז ער האט געהאט גענוג סייעתא דשמיא און קוראזש אליינס אריינצוגיין אן די זיבעציג זקנים, פארוואס האט דער אייבערשטער טאקע געהייסן מען זאל נעמען די זיבעציג זקנים, דער אייבערשטער האט זיי געוואלט ווייזן אז האט מען צוטון מיט זקנים האט מען א פנים ווי משה רבינו און ערגעץ נישט אנקומען, נישט ווי משה רבינו, משה רבינו האט געהאט דעמאלטס ביי פרעה. און האט קיינער נישט אנגעקומען. סאו דאס איז וואס איך וויל ענק זאגן. יעצט שלאגן מיר זיך ארום, איך גיי ארום זאגן דרשות, איך ערלעדיג ס'זאל זיין קוקערנס איבעראל, און סאק מיר קאק מיר יאק מיר באק מיר שאק מיר פאק מיר. זאג פאר די פרוי, דו מוזט דיך אליינס באקוקן, אונז באקוקן מיר נישט, אונז מוז מען שטיין זעקס פיס ווייט. סאו וויאזוי באקוקט מען זיך מיטן שפיגל? פארוואס זאל עס די פרוי נישט טון נאכדעם וואס ס'וועט זיך אויפהערן די קאראנע? וואס לערנסטו אויס די אידישע טאכטער אז דאס איז אויך פול אוו בעלאוני די גאנצע זאך? דאס קוקן איז פול אוו בעלאוני? יעצט שטייען פרויען וואס שרייען צו מיר פון תל אביב און זיי זאגן אויב אזוי פארוואס מוז איך מיך עקספאוזן נעקעד פאר די מקווה אידענע איף ווי קען דו איט טרו ע מירער אייל דו איט אל די טיים? און דאס איז וואס אונז טוהן מיר אונז האמיר געהאט א טעסט פונעם אייבערשטן ער האט אונז געוואלט אונז ברענגען משיח'ן אנקאנדישענעל האט ער אונז געגעבן א נסיון פון קאראנע, ענד ווי אלל מעסט אפ, ווי פלאנקט, ווי מעסט אפ, מיימאנעדיס האספיטעל האט געהארגעט מענטשן, די גוישע שפיטעלער האבן געהארגעט מענטשן, יעדער האט געטון וואס זיי האבן געוואלט, ענד ווי אלל מעסט אפ, וויר פינישד. יעצט וועט עס דויערן און איך וויל נישט זאגן וויפיל יאר, ווייל מ'טאר זאגן אז דו זאגסט כ'געב אים די גאון אני מאמין צו לייענען אחכה לו בכל יום שיבוא, נארמאל וואלט געווען בכל יום שיבוא נישט מיט אזאלעכע ארישע עמך, עניוועי איז דאס האב איך געוואלט דו זאלסט וויסן וואס דא גייט פאר. גייט אין סאטמאר מקווה זאגט מען טובל'ט זיך עט יור אוין ריסק קיינער באקוקט דיך נישט סאו פארוואס דארף מען אויסהאלטן קוקערס א גאנץ יאר נאך די קאראנע וואט דו ווי ניד דעם פאר נעמען זיך באנגעלאוס אין קאנטרי זיי טוען אלעס וואט דו ווי ניד דעם פאר קען דאך זאגן יעדע פרוי זאל זיך דעמאלטס אויך באקוקן הייסט יעצט מעג מען און דעמאלטס טאר מען נישט טוען וואס א חילוק יעצט און נישט יעצט. עטס זענטס אזאלעכע געשוואלענע בהמות? טא די איך האב געבויעט די מקווה, איך האב עטליכע מקווה'ס אין ארץ ישראל, און זיי פאלגן מיך יעדע זאך, איך קען ענק געבן בלנית וויפיל עטס ווילטס, און צאל מיר געהעריגע פרייז נישט מער, זי גייט ארום אנגעטון אזוי ווי א דאקטער גייט אנגעטון, ווען גייסט אריין צו א דאקטער האט ער אזא פלעסטיק זאך, און ווען זי דארף קוקן נאנט געט זי זיך אביסל א הייב אויף. עטס זענטס אפגעפליקטע פערד, איך וועל ענק זאגן דער אמת, אפגעפליקטע פערד. דעטס וואט יו פיפל אר. עטס ווייזט דעם אייבערשטן דו וועסט שפילן מיט אונז פארטשיזי, אונז וועמיר שפילן מיט דיר טשעס, און מ'וועט זען ווער עס וועט געווינען, און ווייסט ווער עס האט געווינען, אונז האמיר געווינען, דער אייבערשטער איז אזא לוזער אז ס'איז נישט דא זיין גלייכן, אנטשולדיגט רבונו של עולם באט יו אר א לוזער, מ'האט זיך אויסגעלאכט פון דיר איבעראל, מ'האט מ'האט נישט באקוקט די פרוי, מ'האט זיך געלאזט אליין אראפגיין עט דעיר אוין ריסק, וואסערע דזשאוקס איז דאס, עט דעיר אוין ריסק, אנבעליוועבל דיס דזשאוק. נאכדעם האט מען געזאגט די פרויען למשל אין ירושלים אין די גרויסע מקווה אין זשופניק אין פושניץ אין זשופניק דא ליטמאנאוויטש האט אויך געזאגט די זעלבע יעדע פרוי זאל קומען פארטיג מען דארף זיך אפילו נישט אפוואשן שטייט נישט אין חומש מען זאל זיך יא ארומוואשן מען דארף נישט די מקווה איז אויך גענוג און מען האט יעדן אהיים געשיקט זאגט דער אייבערשטער דאס איז מיין ירושלים איך געב עס זיי נישט איך האב זיי אין דר'ערד די אראבער זאלן זיי אויסבלוטיגן. ווען ס'וועט שוין בלייבן אחד בעיר ושנים במשפחה וועל איך נישט האבן קיין ברירה וועל איך זיי מוזן ברענגען ווייל איך האב דאך צוגעזאגט פאר אברהם אבינו, אדער דען דעט וואס עטס האטס געוויזן פארן אייבערשטן עטס האטס געוויזן פארן אייבערשטן איין זאך לעט אס ליוו ענד געט אוט אוו אווער לייף און דער אייבערשטער האט געזאגט יא ווייל דער אייבערשטער ווען דו ווארפסט אים ארויס זאגט ער איך גיי גערן דאס איז וואס אונז האמיר אויפגעטון מיט די גאנצע זאך מ'פלאגט זיך פאר טהרת המשפחה אזויפיל יארן זען אידישע טעכטער זענען געגאנגען אין ים און עטס ווייסט וואס אידישע טעכטער האבן איך קען עדות זאגן אויף הונדערטער שטעט ביסט געגאנגען אין די ימים אין ווינטער און דא זאגט מען פאר די פרוי וואס האט א צוויי מיליאן דאלער האום זאגט מען איר יו נאו וואט זאג פאר'ן אייבערשטן גאו טו העל דעטס וואט יו טעלינג קען נישט נעמען א באלאניט קען מען נישט טרעפן כ'האב ענק אלץ געזאגט עטס האטס נישט קיין באלאניט מען נעמט אן אלטע פרוי וואס ווייסט שוין נישט וואס דאס הייסט א מקווה זי ווייסט שוין נישט וואס זי קוקט און זי טראכט שוין דער אלטער באטשי זיצט און ווארט שוין מיטן סאפער און זי דארף יעצט דארט זיין עטס זענטס אזוי פול אוו באלאוני מיר האט דערציילט רעבעצין פויזן איך בין געווען ביי איר א יאר צוריק כ'האב עס ענק אויף דעם האטליין, כ'דערצייל ענק אלעס, האט זי מיר געזאגט זי איז געווען די איינציגע באלאניט אין לאנדן, און לאנדן איז אן עיר וואו ס'איז דא אסאך מקוואות, שי וואז די אנלי מקווה ליידי מוצאי יום כיפור. פארוואס? זייער פשוט, ווייל די אנדערע מענער האבן געזאגט פאר די פרויען, ס'איז דא פרויען וואס דארפן גיין אין מקווה, שיק אן אנדערן, דו קענסט נישט זיין א באלאניט, ווייל מיר דארפסטו געבן צו עסן די העם ענד עגס ענד די ענד די ענד די רייז קוגל וויל איך האבן צום זמן פון רבינו תם. נו, האט זי נישט געקענט גיין, ס'איז געווען איין רעבעצין פויזן. נו, אבער איר מאן האט דאך נישט געקענט גיין פאר הבדלה, איר מאן דארף דאך מאכן, דארף דאך ווארטן אויף הבדלה, זאגט מיר רעבעצין פויזן נחום ראזענבערג איר זאלט עס וויסן, איך און מיין מאן זענען געווען די איינציגע וואס האבן אויסגעפאסט דריי שעה נאכן זמן יום כיפור אויף הבדלה, עטס פארשטייטס וואס עטס זענטס? דרעקעס! כ'האב ענק אלץ געבעטן אין לאנדאן איז נישט דא קיין מקווה'ס גענוג, געזאגט. מען ווארפט זיך ארום מיט די פרויען. א פרוי האט מיר געזאגט, כ'האב עס נישט געגלייבט, זי האט עס מיר געשריבן, כ'האב א בריוו פון איר, זי שרייבט מיר אזוי, אזוי ווי איך קום אריין הייבט מען אן גראד צו שרייען, וואס גייסטו נישט אין די אנדערע מקווה, פארוואס קומסטו אזוי שפעט? זאגט זי, כ'בין בסך הכל איז יעצט פופצן מינוט נאכן זמן, וואס הייסט שפעט? האט זי געזאגט, סקרו די מקוואות און סקרו די אלע זאכן, זי זאגט איך גיי שוין זעקס אדער זיבן יאר נישט אין קיין מקווה, און נאובאדי איז גאנא קאנווינס מי טו גאו, זיי זענען ביטשעס. שמוציאנעס זענען דא צו צו דערגיין די יארן פאר יעדע אידישע טאכטער וואס זיי רעדן זיך איין אז זיי מוזן האלטן זי רעדט זיך נישט איין קיינער מוז נישט האלטן אז מען וויל האלט מען אז מען וויל נישט זאגט מען גודביי און אזוי טוען זיי אלע זי זאגט מיר אליינס איך האב צען פרענדס אין לאנדן וואס זיי גייען נישט אין מקווה און איך האב עס דערציילט רעבעצין פויזן זאגט זי נחום איר זאגט א ליגן זאג איך איר איין מינוט איין מינוט איך האב איר טעלעפאן איך געב אייך איר טעלעפאן קום לאמיר איר אפרופן אינאיינעם און זי האט עס איר געזאגט אין פנים ס'איז נישט קיין בושה היינט, אמאל האט מען נאך געשריגן די שייגעץ האט זיך אפגעשניטן די בארד, די שייגעץ האט געלאזט וואקסן א טשופ, די שייגעץ, היינט קיינער כאפט נישט התפעלות פאר קיינעם, ווייל אין יעדע קאמיוניטי איז דא כהנים לוים ישראלים, און נאכדעם איז דא אזעלכע וואס זעהן נישט קיין שול א גאנץ יאר, איינער האט מיר יעצט געזאגט דעם שבת, געגאנגען אין די גאס זיך געדארפט עפעס ערלעדיגן, האט מיר איינער געזאגט דעם שבת, זאגט ער דו ווייסט די הנאה איך האב אז ס'איז נישט דא קיין שול, גאט זאל העלפן ס'זאל אנהאלטן צען יאר. פרעג איך אים וואס איז געשען, זאגט ער כ'קען מיין לעבן נישט גיין א שיל, מיין ווייב נו נו גיי אין שיל, די קינדער די קינדער זאלן זיי אלע גיין אין בוידעם, ס'נישט דא קיין שיל דעטס איט, עטס מיינטס עטס האטס געקענט אריין שלאגן אידישקייט אין מענטשן, מענטשן דידנט באי דעט גארבידזש, נאו דעי דידנט, און דעטס וואי ווי העוו סאו מעני דראפ אוטס, אויסער דעם וואס די מלמדים האבן געפעצלט מיט די קינדער, עניוועי מיר גייען ווייטער.

אין שטוב אין ווילימסבורג הערטס אויס די שמחה וואס דא טוט זיך. כ'האב היינט גערעדט מיט איינעם, זאג איך, ווייסט ר' נחום, ווען א יונגל גייט ארויס פון די מקווה און קיינער טוט אים גארנישט אין די מחילה אדער מיטן פיפיק, אדער אז ער גייט אין חדר און די רבי האט נישט מיט אים געטון וואס מ'טאר נישט, אה, דאס איז גראדע ווי מיינע עלטערן האבן געוואוינט אין וואן וואן עיט דיוויזשאן עוועניו, כ'מיין אז דער הייסט ליפא ווייזער. אה זעטס די שמחה, אזוי דארף א קינד ארויסגיין פון די מקווה אדער פון א בית המדרש און טרינקען און שרייען חסדי השם אז מ'האט אים נישט געטאטשט, חזירים וואס עטס זענטס געווען, דאס איז א. פעי בעק ענד איטס אנלי די ביגינינג. אוי גייט ענק נאך דער אייבישטער באצאלן פאר דעם, אוי גייט ער ענק נאך באצאלן פאר דעם. מען האט ארויסגעווארפן א קינד פון א חדר פון א תלמוד תורה, מען האט ארויסגעווארפן א מיידל פון א סקול, זי איז צוגעקומען צו מיר פאר א האלב יאר צוריק, זי האט געזאגט ר' נחום האו לאנג דו יו טינק אנטיל אייל הוק אפ וויט א בוי, איטס נאט גאנע בי טו לאנג. סא מען האט צוגעשפארט א א גאנצע קלאס פון אפאר הונדערט מיידלעך צוריקגעפירט, ווען דרעקערס עטס האטס אביוזד די סיסטעם ענד גאד איז היער נאו טו קאלעקט דערווייל האט ער שוין, האב איך צוגענומען אפאר הונדערט שטיק. יא, יעצט דאנקט מען פאר די הצלה, ווען מען וואלט געקענט דאנקען פאר די ראש ישיבה'ס האבן, ימח שמם, זאלן אלע געהארגעט ווערן, וואלט מען קענען פאר זיי דאנקען אז זיי האבן נישט ארויסגעווארפן א האלב יאר א קינד, שוטים וואס זיי זענען, דעטס איט, דאס איז עס, און דאס איז די שמחה, אזוי דארף א קינד אהיים קומען מיט שמחה, אז די רבי האט אים נישט געטאטשט דעם פיפיק, צו א עלטערע בחור האט אים נישט געטאטשט. איצעלע פּימפּס טאַטע, דער גליק, אַ טאַטע האָט אים פֿאַרציילט, אַז זײַן זון, מ'שלאָגט אים אין חדר פֿאַר גאָרנישט, נאָר ווײַל אונדז זענען געווען בוליס. זאָגט ער, צווישן קינדער מיש איך מיך נישט, דו אָפּגעריסענער משולם, אַך משולם גליק! דו האָסט געמיינט, אַז די גאַנצע זאַך איז, אַז דו זאָלסט זינגען, בריך שמיה, בריך שמיה עודי. פֿערד, וואָס דו ביסט! דאָס האָט סאַטמער גענוצט. זאָגן מיר מענטשן, יעצט, ווייל סאטמאר האט נישט געהאט קיין בעסערע מלמדים און ממילא און פרעג איך, וואס, און די אלע מאדערענע סקולס אין די אלע תלמוד תורה'ס ארום ווילימסבורג און בארא פארק און פלעטבוש און ברוקלין זיי האבן יא געהאט ס'הייסט היטלער האט זייערע זיידעס נישט אויסגעהארגעט ווייסט פארוואס ווייל סאטמאר האט נישט געהאלטן ביים צאלן און זיי האבן געזוכט א קארגן חזיר וואס זיי דארפן אים נישט צאלן דעטס אלל דעטס אלל וואט דעי ווער לוקינג פאר דעי ווער נאט לוקינג פאר חינוך זיי האבן נישט געזוכט חינוך. זוכט א קארגן חזיר וואס מ'וועט קענען מיט א שיעור פאה אפקויפן, פאר ברוך השם הנאה הביס האט ער, יוי גאט העט ענק נאך אזוי באצאלן, און טאמער וועט עטץ נישט מאכן א יו טורן און ברבים אויפזאגן ענקער עבירות וואס עטץ האטס געטון, און האט ארויסגעווארפן קינדער ווי די גארביטשעס אינגאנצן פאר פיר וואכן צוריק האב איך געהאט אויפן האטליין פינף וואכן צוריק א מיידעלע קומט און וויינט זאגט זי רבי נחום מ'האט צוגעשפארט אונזער קלאס מ'האט אונז נישט געזארגט אריינצושטעלן מ'האט אונז געזאגט אז נאך פסח העט מען אונז זעהן ערגעץ אריינצושטעלן. דאס מיידעלע דארף נישט קענען די מה נשתנו, זי איז געווען א מיידל אין די יארן, זי איז שוין געווען שדים נכונו ושערך צמח, און זי זאגט מיר, איר ווייסט, עס וועט נישט נעמען לאנג ביז איך וועל זיך אנהוקן דא מיט א בחור אין די גאס, אזויפיל בחורים דא אין די גאס. איי, סאק מיר קאק מיר, אבער אונז זענען ברענגען משיח'ן, דעם משיח וואס עטץ ברענגטס, דער האט די קאראונע געהארגעט. וואס עטץ קענטס ברענגען? עטץ קענטס נישט ברענגען גארנישט ווייל עטץ האטס נישט געטוהן גארנישט. עטץ האטס א אזא שטערן? שטערן? די א שייגעץ זיצט אין א בעסמעדרעש? ווארפט ארויס נחום ראזענבערג, וואס האב איך דיר געטוהן דו שייגעץ? איך האב א האטליין? ס'איז די בעסטע זאך וואס גאט האט געקענט טוהן פאר די וועלט אז זאלן זיך אויפוועקן. יעדער האט זיך אויפגעוועקט דערמיט. אלע. עס קאלן מיך אפ מאדערנע, עס קאלט. ס'האט מיך אפגעקאלט איינער א איד וואס ער קען נישט אידיש. ער זאגט איך פארשטיי יעדעס ווארט וואס איר זאגט כאטש איך קען נישט קיין אידיש ווייל איך בין א מלמד איי נאו וואט וואט וואטס גאוינג אן. יא דאס איז געווען א האטליין צו געדענקען און היינט אויך עטס האלט אן ווייטער איך האב נאר אפגעשטעלט אויף צוויי וואכן ווייל ס'איז געווען די מדת הדין אין גאס זייער שטארק האב איך נישט געקענט איי דזשאסט קאדנט דא איט איי דזשאסט קאדנט דא איט ס'האט געהארגעט איך ווייס נישט וויפיל אידן ס'פעלן ביי אונז דו יו העוו עני איידיע? ס'אנבעליוועבל וויפיל ס'פעלן מיר איך האב נאך א קאזין וואס ער איז אין חברה קדישא פון חסד של אמת יעדן אינדערפרי קאלט ער אפ הרב נחום היינט צען לוויות, היינט צוואנציג, היינט דרייסיג, ס'איז געהאלטן א טאג וואס ער האט געזאגט היינט גיי פערציג, היינט גיי פינף און פערציג לוויות, אלץ פון אידן, ער באגראבט נישט קיין גוים, איז וואס האט ער צוגעטון דא, איך האב דיך געווארנט מיטן האטליין, יעצט ווייס איך וויפיל יאר כ'האב דעם האטליין, צען יאר בעט איך אים קינדערליך, ווילאנג ס'איז נאך די הנהגה וואס דער אייבערשטער פירט, פון מאריך אף,

ווייסן גארנישט! זיי זענען מחנכים און זיי ווייסן גארנישט! יעצט איז געשטארבן הרב שוויי, און א איד אין ליבאוויטש איבער נײַנציק יאר אלט, בין איך געגאנגען נעמען ביי אים א צעטל אז מ'זאל נישט לאזן קינדער גיין אין מקווה, פרעגט ער פארוואס נישט, זאג איך אז ס'טוט זיך משכב זכר, פרעגט ער און וואס איז דאס משכב זכר, זאג איך כ'וואונדער מיך אויף אייך, איר זענט פֿינף און אַכציק יאר פלאס און איר פסק'נט שאלות נשים, איך זעה איר האט א גאנצן בית דין שטוב און איר ווייסט נישט וואס משכב זכר איז, זאגט זאגט ער מיר ניין איך ווייס נישט, איז דארט געזעסן אן אנדערע רב פון אוסטראליע, א יונגערמאן.

און וואס האט מען אים געטון? האט אים געעפנט דעם זיפער און געמאכט משכב זכר. און אזוי איז ניו יארק סיטי נישט פארלאזבאר, מען קען זיך נישט פארלאזן אויף זיי, ווען ס'געשעהט עפעס א זאך זענען זיי אינגאנצן אויס. שטעל דיר פאר, מדינת ישראל האט אַכט פוינט זעקס מיליאן מענטשן, אַכט מיליאן זעקס הונדערט טויזנט, ס'איז געשטארבן הונדערט און נײַן און נײַנציק מענטשן. דעטס איט. ניו יארק סיטי האט א פאפולעישן פון אַכט פוינט דרײַ, אַכט מיליאן דרײַ הונדערט טויזנט. און ס'איז געשטארבן עלף טויזנט אַכט הונדערט און זיבעצן, און וויאזוי ארבעט עס? ניו יארק איז א פארפאלגט לאנד, און ס'איז זייער א שווער לאנד, ווען מ'וועט מאכן גענוג די פעיפער ווארק, ס'גייט יעצט קומען אסאך האומווארק, העט עטס נאך גאר געוואויר ווערן, איך זאג ענק, אבאמא האט פיינענצירט דעם גאנצן קאוויד דיעל, דאס איז געווען פאר ער איז ארויס האט ער געגעבן דריי און א האלב מיליאן דאלער פאר די אראבער דארט. און פון דארטן איז מען אראפגעפארן אויף טשיינע, כ'האב דאך שוין געזאגט דאס צוויי דריי וואכן צוריק אז ס'איז איינער אראפגעפארן דארטן מאכן די אלע דעם גאנצן טומל, ס'איז אין די צייטונגען, יול העיר איט, עטס האטס נאך נישט די טמא'נע קייל, עטס באקומטס די נייעס זעקס חדשים שפעטער, יא דאס איז אבאמא מיט די אמעריקאנער מיט די דעמאקראטן. זיי האבן אונז קיינמאל נישט ליב געהאט, זיי האבן אונז יעצט אויך נישט ליב, בפרט נאך אויב מען ברענגט אריין א מוסלים, און די מדינת ישראל וואקסט, און נאך געפארן אראפ אונזער פרעזידענט, איך האב אים געבעטן, ריק נישט אריבער יעצט, זאלסט אריבערריקן דעם דארטן ווי דער אמבעסעדער דארף זיך אויסמייכענען, זאלסט עס אריבערריקן אויף ירושלים אן אנדערטס מאל, נישט יעצט, יא, ס'איז גוט, יעדער טוט וואס ער וויל, און פארטיג. טוטס ווייטער. און די זעלבע זאלט איר וויסן ווען ס'וועט געשעהן עפעס אן אומגליק עט זיין די זעלבע צרה אזוי ווי איך האב שוין געזאגט דא אויף די וואך ביים שיעור. א גוי האט געזעהן עס הייבט זיך אן צרות האט ער געזאגט פאר זיין ווייב אונז פארמיר אוועק אין די בערג אין פענסלעוועניע האט זיך געקויפט דארטן א ביליג הייזקעלע און זיי זאגן זיי ווייסן דארט נישט פון קיין צרות קוקטס אריין עט' זעהן אין פענסלעוועניע נישט דא קיין טויטע פארוואס ווייל ס'איז דא גענוג פלאץ איינער פון צווייטן און מען לעבט ווי אזוי ווי די גאווערמענט הייסט, ניין איך דארף א מנין, שאפראן רב האט געדארפט א מנין האט ר' געפייגערט ווי א הינט, ווער האט אים געזאגט אז ער מעג מאכן א מנין, ווער איז ער געווען דא, ער איז געווען סך הכל איינע פון די סקאמי פעמיליס, פון די מיזעל פעמיליס, הנה עכברא רשעי הנני, ער האט אונטערגעשריבן אויף מיר, איך האב גערעדט צו אפאר רבנים זאגן זיי, פרעג איך זיי וויאזוי האסטו אונטערגעשריבן אויף מיר קענסט דאך מיך נישט זאגן זיי האבן זיך פארלאזט שאפראן רב הייסט אן ערנסטער מענטש, מיינסט זיי זאגן ער הייסט אן ערנסטער פייגער טמא. דאס איז וואס ער הייסט. יעצט ס'איז מיר אריינגעקומען פון אנטווערפען, אויך דא די פארקאקטע היימישע אידן, בארביציגע, מיט שמוציגע, מיט ר' יענקעלע, מיט פאנקעלע, זיי האבן דארטן געהעריג געדאווענט, מען איז געגאנגען דארט אין מקווה, די פאליס האט עס געזען, זענען זיי געקומען און זיי האבן עס פארזיגלט, זיי האבן עס אנגעזיגלט, ווער עס עפנט די טיר גייט אין דזשעיל, צו וואס פעלט עס אויס רבותי? ווען עטס טוטס זען א סטיטש אין טיים יו וואלד'וו סעיווד ניין? די אלע זאכן דארף מען ערלעדיגן פארדעם מיט די באהערדע. און אז איך בין געגאנגען און איך האב איינגעמסר'ט מענטשן, ברוך השם אונז האמיר באלד הונדערט מענטשן, פופציג פון אמעריקע און פופציג פון ארץ ישראל, וואס זענען געזעסן, ס'דא וואס זענען שוין ארויס, האבן שוין געגרעדזשועיט נאך פינף יאר און נאך צען יאר, ברוך השם. דעמאלטס האט מען מיך גערופן מוסר, היינט קענסטו מיך נישט רופן מוסר ווייל איך קאק אויף גאנץ סאקמער קאקמער מיט ענקערע טערמינאלעדזשיס און איך וויל ענק זאגן עטס האטס אזוי הויך אויפגעבויט טערמינאלעדזשיס אז איך הייס א מוסר אז איך ווייס שוין נישט צו וואס דער רבי האט געשריבן אין ויואל משה און על הגילה צו דאס איז נישט אויפגעבויטע טערמינאלעדזשיס איך בין היינט שוין גארנישט זיכער מ'האט דעם מענטש אנגעדרייט האט ער געשריבן אפיקורסים געהעריג וואויל יא אבער כ'בין שוין היינט נישט זיכער אין גארנישט. דא האטס עטס דעם בארדיטשובער בולשיטער, ער זאגט ער גייט פירן א גרויסען טיש, פרעגט מען אים ווי, נישט יעצט, אפאר וואכן צוריק, זאגט ער ער גייט נאך שוויץ, ער האט א גוטן שוויץ, א חזר א משוגע'ן רופט זיך בארדיטשובער רב.

וואט איז ראנג וויט אס עז ע קאמיוניטי? דאס פרעגט איינער וואס איז אין חינוך וואס ער זעט וואס עס גייט דא פאר. יעצט זיי האבן געשטעלט דעם ליצמאן אז מ'האט אויף אים תיקס אז ער האט געטון אלע קרומע זאכן האט מען אויף אים תיקס נאר ער האט געמאכט שלום מיט דעם מיטן פריים מיניסטער וואס אויף יענעם האט מען אויכעט תיקס און מ'האט אים געזאגט פארן פריים מיניסטער אז מ'וועט אים נישט ארויפברענגען די אלע תיקס פארשטייטס גוט? דאס איז די גאנצע מדינה, ס'איז אפאר מענטשן וואס מען סערווט, יעצט סערווט מען דעם מולטי ביליאנער ביליאנער גערער רעבע וואס רוב פון זיין געלט איז גניבה וגזילה, ר' אברהם מרדכי איז ארום געגאנגען אז ער האט געהאט א חלום אין הימל אז די ביזנעס עט זיך אנהייבן פאר אידן גוט אין ארץ ישראל און ער האט צוזאם גענומען גרויס געלט מען האט אים געטראסט, שפעטער איז געווען א מלחמה זענען געקומען מענטשן וואס האבן איבער געלעבט די מלחמה און געזאגט געב אונז דאס געלט האט ער געזאגט דאס איז א מציל מזוטו של ים. ס'איז איין שטיק גניבה וגזילה די גאנצע זאך. האט מען אריינגעשטעלט יעצט ליצמאן אז ליצמאן זאל זיין משרד השיכון, ער וועט זיין צו פארוואלטערן די בויען, און גערער רבי וועט ווערן א מולטי מיליאנער. יעצט הערטס אויס וואס מענטשן זאגן. אבער געט א קוק ווי קאראפטעד די וועלט איז. ער געווען קודם די שר הבריאות. יא די העלט מיניסטער, ער גייט יעצט גיין צו ווי? צו די ריעל עסטעיט, צו די וויאזוי רופט מען עס, וואטעווער גייט דארט זיין, פון די געבויעכטס און אלעמען, אזוי ווי אזוי ווי איך בין יעצט א דאקטער איך בין געווארן פלוצלינג א EMTP, אזוי קען ער זעהן שוין וויאזוי ער האט געטויגט פאר שר הבריאות און וויאזוי ער טויג פאר די נייע דזשאב, סא עס ער גייט ארויס פון שר הבריאות דאס געווען זיין קלאמפערשט זיין עקספערטיז, און ער גייט אריין צו די האום, צו די האום זאכן הייסט.

און ער האט נאר גערדט, געדענק וואס איך זאג אייך יעצט, אויב ער קומט, אויב ליצמאן באקומט די דזשאב, עט מען מאכן צרות פאר מענטשן צו קענען בויען דירות אדער עפעס אין ארץ ישראל, עט קודם געבן פראטעקציע פאר גערער אינגעלייט, וואטש ענד סי וואס דא קומט יעצט. פון שר הבריאות גייט ער אריין צו די האוזינג דיפארטמענט, אהה ווען האט ער באקומען די עקספערטיז? אזוי ווי איך בין יעצט א פלאמבער געווארן, פון איין נאכט צום צווייטן איך בין געווארן א פלאמבער, אזוי האט יעצט עקספערטיז אין האוזינג, נאר וואס, גערער רבי דארף יעצט האוזינג פאר זיין חסידים, פאר זיין אייגענע חסידות זאל ווערן נאך א גרעסערע בית מדרש, נאך מער בנינים, וואטש וואטש וואס א קאראפשען גייט יעצט קומען, מ'וועט מאכן צרות פאר א יעדע איד זיי זאלן עפעס בויען ווייל גער דארף עס קודם, א גערער אינגערמאן, די רעבעס קינדער, די רעבעס אייניקלעך, וואטש ענד סי די קאראפשען, די זעלבע קאראפשען וואס ליצמאן איז געווען ביז יעצט גייט ער ווערן נאך א ערגערע טעראריסט און א ערגערע קאראפטירטע מענטש. ער וועט מאכן א שר הבריאות.

נאָר לעטס מאַן אײַן פֿאַר אַ מאָל, קיק אים אַוט טאָטעלי. זײ ציטערן פֿון גערער רעבן. דאָס איז דאָך אַ קאָראָפּשאָן. גערער רעבע פֿירט די מעדינע בײַם נאָז. נאָר אַ מולטי-ביליאָנער גערער רעבע פֿירט די מעדינע בײַם נאָז.
אײנער האָט מיך אױפֿגעקאָלט, פֿאַר װאָס רופֿסטו אים אַ גנבֿ? ער איז אַ גנבֿ, װײַל ער האָט גענומען דעם אַלטן פֿון בני-ברק, ער איז געװען אַלט הונדערט יאָר, האָט ער אים גענומען אױף פֿאָרט אױפֿטאָן פֿאַר ייִדישקײט אין פֿראַנקרײַך פֿאַר די פֿראַנצױזישע ייִדן. און מען האט צוריק געקומען מיט הויפענעס מיט געלט, און גערער רבי האט נישט געגעבן גארנישט, ער האט געזאגט דאס אלעס האט מען געגעבן פאר מיר, דאס איז גערער גנבים, דאס איז פאניע גנב, דאס איז גארנישט מיט נישט, זאג דעם גערער רבי ער זאל זאגן זיין זון זאל נישט מאכן משכב זכר, דער וואס האט געדארפט זיין רבי, מען האט דאך איהם שוין אראפ גענומען פון די ירושה, ער האט געדארפט זיין רבי, און מען קומען דערציילן פארן גערער רבי אז ער האט אריין געשטופט פאר צוויי בחורים וואס האבן געלערנט אין די ישיבה האט ער זיי אריין געשטופט אין די מחילה, זאגן ווען זיי וואלטן געווען צוועלף יאר אבער עס וואלטן געווען, זענען שוין געווען.

וואס וואס האט אנדערע זאמען? עס קאוד זאגט דיין נעים. גיי זעקס פיס, די שאלה איז דריי פיס ער, דריי פיס זי, צו זעקס פיס אליין. עקסטערע מזל אז חזקאל איז ארויס געגאנגען פון די זאך, און ס'עקסטערע מזל אז ס'איז דא אז מ'מוז זיך דערווייטערן איינער פון צווייטן, אנישט וואלסטו נאך געקענט האבן מיט זיין שוועגערין א בעיבי אויכעט, קען זיין זי האט נאך א וסת, ווען נישט איך. ס'איז דא מעדעצינען, קען גיין צו א גוטן דאקטער און וועט איר געבן מעדעצינען ס'זאל איר מאכן אויפלעבן נאכאמאל די שדיים מיטן וסת, און זי קען נאך ברענגען בעיביס, הע. יעצט מיך ארט נישט אז חזקאל האט געטון וואס ער האט געטון, זי געווען אוו עידזש, ער איז געווען אוו עידזש, דעי מאסט האוו לאווד איטש אדער פאר יערס, ענד דעי אדאורד איטש אדער און דעי עדמייערד איטש אדער, האבן זיך געטראפן כאן מצא בעל חוב לגבות את חובו, דו מיינסט אז דאס באדערט מיך, דאס באדערט מיך נישט, ניין ניין ניין זאלן עס טון וויפ. פיל זיי קענען. וואס ס'באדערט מיך איז אז דער שייגעץ לויפט נאך ארום און קליימען, ער זאגט נחום ראזענבערג איז א ליגענער, זאגט ער איך זאל זיין אזוי ריין פון אלע זינד אזוי ווי איך בין ריין פון די מעשה מיט די שוועגערין, דעט שאוס אז אלע זינד זענען נעבעך אמת אויף אים, דאס איז וואס איך קען נישט פארשטיין, מ'האט דיך געכאפט, סטעפ דאון, געט די העל אוט, ניין ווייל ער איז א טייטלבוי. איינער פון לאנדאן שיקט מיר אריין א שנאר טעקסט, ממש דאס הארץ רייסט, צען יתומים האט א איד יעצט איבערגעלאזט און אלע זאגן נעבעך קדיש, אוי וויי דאס הארץ רייסט יעצט אויס. אייוו נעווער דאן איט ביפאר, ענד איים האופינג אייל נעווער העוו טו דו איט אגעין, באט אנפארטשונעטלי איטס מיי פירסט קאזין טען יתומים, מאכט בר מצוה נעקסטע וואך, א בעיבי פון א יאר אלט, איים פארסט דו איט פליז, שאו יור קיינדנעס.

ווייל איך זעה נישט אזוי מען זאל קענען סתם אזוי צוקומען, אבער איך קען דאך ענק נישט געבן די טמא'נע קהלה, געבן די טמא'נע קהלה וועט זי האבן טענות אויף מיך. עניוועי, דער וואס ס'פארעט זיך הייסט יאסי וויינבערגער פון לאנדאן. איך דארף רעדן אביסל תכלית זאכן יעצט. ס'איז דא פונעם ספר יערות דבש דאס איז ר' יונתן אייבשיצער, ער האט אויך געהאט א שווער לעבן, ער האט געגעבן קמיעות און מ'האט אים חושד געווען אז ער האט א שייכות מיט די.

פון שיינקייט פון אידן מיט א חורבן פון א עיר ואם בישראל, בלע השם ולא חמל, נאות יעקב, זאגט ער דאס איז די בתי מדרשים און די בתי כנסיות אין פראג וואס אזא מין דערנידריגקייט איז נישט געווען אין גאנץ תפיצות ישראל, ס'איז געשטארבן אסאך אידן, זייער אסאך זענען געהארגעט געווארן אויף קידוש השם, השם ינקום דמם, און אסאך זענען געשטארבן אויף זייער בעט, וואס זיי האבן אויך געהאט אסאך צער. צער מיט יגון, דעמאלטס איז נישט געווען די אלע מעדיקעישאנס אויך נישט, ומבת ציון יצא כל הדרה, ס'איז ארויסגעגאנגען די גאנצע שיינקייט פון די שטאט פראג, בעלי תורה זענען געשטארבן, בעלי חכמה, בעוונותינו הרבים, ביז היינט איז נאך דא א חרון אף השם, מען האלט נאך אין איין הערן ווי ס'שטארבן מענטשן, ס'איז אויך געשטארבן יעצט צוויי מענטשן בעלי תורה, לוים, איינער איז געווען א חכם און א סופר, סופר מיינט נישט א. אבער א סופר מיינט ער האט געקענט תורה, ער איז געווען א מופלא בדורו, ער האט געהייסן רבי אברהם אש זכר צדיק לברכה, דער צווייטער איז געווען א יניק, א יונגער מענטש וחכים, צניע ומעלי, ממש שמת בלא חטא, געשטארבן אן א חטא, בלא חטא ופשע, כי מנעוריו היה עולה תמיד להשם, אזוי ווי, וויאזוי האט ער געהייסן? ער האט געהייסן רבי אהרן זכרונו לברכה. וויי וויי מישראל חסרו גיבורי כח ס'פעלט די גיבורי כח איך אבדו גיבורים וויאזוי זענען פארלוירן געווארן אזאלעכע גיבורים ויאבדו כלי מלחמה לכן וועגן דעם עלינו לבקש רחמים אונז דארפן בעטן רחמים לשפוך שיח לפני השם שיסיר כעסו אייבערשטער זאל שוין אראפנעמען זיין כעס און זיין ואל תאמרו איר זאלט נישט זאגן מה לנו ולהם וואס האמער אונז מיט זיי, הלא למעלה איין הבדל בין עיריות אין הימל איז נישט דא קיין הבדל צווישן שטעט וכל ישראל בכלל בסקירה אחת נסקרים אלע ווערן זיי דורכגעקוקט מיט איין סקירה, אזוי ברענגט די גמרא מסכת ראש השנה אויכעט. אייבערשטער קוקט דורך יעדן איין סקירה עוונותינו הטו זאת אונזערע עבירות האבן דאס געמאכט ואילו היינו זכים ווען אונז וואלט מיר ווען געווען ריין היינו מגן שלא קרה להם כך וואלט געווען א שיץ עס זאל נישט געשעהן והלא איש אחד אנחנו וכשלו איש באחיו איינער ווערט געשטרויכלט פארן צווייטן די זעלבע דא ביי אונז אויכעט אונז דארפן זיך אנהייבן צו בארעכענען דאס איז דאך א א הימל געשריי שטעל דיר פאר אין ברוקלין איז געווען די מערסטע נפטרים פון די קאראנא דאזענט דעט טעל אס סאמטינג, שור דאז, אונז האמער אזויפיל ליגענערס מיט בלאפערס מיט ארגענעזעישאנס, מען גנב'עט און מען גזל'ט, און בכלל יעדער איינער טוט וואס ער וויל, איך מיין ס'איז נישט דא קיין דין ס'איז נישט דא קיין דיין, מען האט געשטעלט ארגענעזעישאנס פאר זנות, זיי האבן זיך גערופן שמירת הצניעות, זיי האבן געמאכט דעם זנות און געטון זנות מיט. די קינדערלעך. יעצט זאגט ווייטער דער יערות דבש, ווען איינער איז עובר אויף אן עבירה מיט זיין חבר, צוויי בחורים שפילן זיך, אדער א מגיד שיעור שפילט זיך מיט א בחור, ושב על עוונו, און ער טוט תשובה אויף זיין עבירה, אבער וחברו לא שב, דאס אינגל וואס דו האסט מכשיל געווען, דער טוט נישט קיין תשובה, איז מי ששב, דער וואס ער האט תשובה געטון, אינו נענש על עוון חברו, ווערט נישט געשטראפט דורך די זינד פון זיין חבר, ווייל ער האט דאך שוין תשובה געטון. אבער מי שלא שב נענש גם על עוון חברו, ווער ס'האט נישט תשובה געטוהן געט מען אים א דאפלטע עונש סיי אויף זיין זינד און סיי אויפן זינד פון זיין חבר, הגם שחברו כבר שב על עוון זה, כאטשיג זיין חבר האט שוין תשובה געטוהן, ווייל דו האסט איבערגעלאזט א קריפל, און דאס איז וואס כ'האלט אין איין מסביר זיין, דו כאפסט אן א יונגל יו יו מעק.

אין פירוש למחות כמו שחושבים העולם, און נישט דאס הייסט אז מען דארף מוחה זיין אזוי ווי די וועלט לערנט עס אפ. שיהא ידו תקיפה לגעור ער זאל שרייען און ולכוף כאגמון ראשם מען זאל איינבייגן זייער קאפ, ניין לא כן הוא, רק כל אדם יעדער מענטש שרואה כשחבירו עושה דבר שלא כהוגן יש בידו למחות דהיינו לומר לו אל בני לא טוב הדבר, טוסט נישט גוט. כלך מדרך זו, און הוא לא ישמע, טאמער ער וועט דיך נישט אויסהערן, הרי הוא מנוקה מעוון, ביסטו ריין פון דיין זינד, ואפילו מערבותו, אפילו וועגן דעם ערבות, אבל אם כובש פניו בקרקע, ער לייגט זיך אריין דעם פנים אין דער ערד, גם הוא, י, עוונו ישא, וועט ער אויך טראגן די עבירה, וחטאת הקהל הוא, דרך משל, אחד גוזל וחבירו גם כן גוזל.

זה השני לא זו שעונש בעבור עצמו אף גם שעונש בעבור גזל חברו, נישט נאר מ'שטראפט אים פאר זיין זינד, נאר אויפן גזל פון זיין חבר אויכעט, גם כן היותו ערב ווייל ער איז געווען דעמאלטס אן ערב, הערט ווערטער, ואף שחברו שב, זיין חבר האט טאקע תשובה געטוהן, מכל מקום הואיל והוא לא שב, אם כן לא נתרצה למעשה חברו, איז ער נישט געווארן נתרצה פאר די. פון זיין חבר איז במילא לא נסלח לו עוון וחטא הגזל איז במילא האט ער א דאפעלטע עבירה איז למעשה דאס איז וואס די גמרא זאגט מנקה לשבים ואינו מנקה לשאינו שבים דאס מיינט מען אז דער מענטש וואס ער איז נישט שב ער גייט נאך האבן די עבירה פון דעם וואס האט מיט אים געזינדיגט יעצט כ'געדענק דעמאלטס ווען כ'האב געפירט א מערכה אין סקווער און ס'געווען עפעס איינער א שמש וואס ער האט מכשיל געווען אלע קינדער דארטן. געהייסן אייזנבאך, ער האט דאך מורא געהאט מ'וועט אים איינזעצן, איז ארום געגאנגען יעדן איבערבעטן, זיי מיר מוחל, זיי מיר מוחל, דו שייגעץ דו זיי מיר מוחל, הא? דו רשע וואס דו ביסט. עניוועי, די אלע קינדער וואס האסט מכשיל געווען אז זיי טוען עס ווייטער, דו מעגסט ביז מארגן תשובה טון, באט דו וועסט באצאלן פאר די אלע קינדער וואס מ'איז מכשיל, אזוי שטייט דא, עניוועי, זאגט ער ווייטער ר' יונתן, וואס יתן אל לבו מבלי לעבור פי השם, א מענטש זאל זיך אפמאכן אז ער גייט נישט עובר זיין די פי השם, און ער זאגט וללמד דיני תורה, ער זאל לערנען דיני תורה, ולשמור מעבירות שדש בעקביו, ער זאל זיך אפהיטן מיט די עבירות וואס מען טרעט מיט די פיס, ובפרט, הערט וואס ער זאגט, מען זאל לערנען הלכות שבת ויום טוב און ברכות. הנהנה מי שאינו בקי בהם ממש, אינו בתורת אדם ישראלי, ער הייסט נישט קיין איד, וגמרתי בליבי זאגט דער רבי יונתן איך האב אפגעמאכט בלי נדר בהסכמת גדר ויד ימי תשיב עשה ערש ימי תשיב אלי אם ירצה השם ער זאגט עס פאר עשה ערש ימי תשיב לכתוב דין שבת בקצרה בלשון אשכנז ולהחליק חליצותי לבעל הבתים שאינו כל כך בני תורה בייחוד בגלות שלי וידעתי כי יצחק כי אולי רבן. כ'ווייס אסאך מענטשן לאכן פון מיר, ואהי להם, כ'וועל זיין למשל כל היום, כ'וועל זיין א משל כל היום מנגינתם, זיי וועלן זיך אנטרינקען און פירן גרויסע סעודות מיט ליצנות, און איך וועל זיין אויף זייער טיש, אבל מוטב שיהיה שוטה כל ימיו, ער זאל זיין א שוטה א גאנץ לעבן, ולא יעול בכיסופא קמי מלכא קדישא, זאל נישט אריינגיין מיט פארשעמטערהייט פארן הייליגן באשעפער. איז דאס זענען זאכן וואס אונז דארף מען אויך אנהייבן צו טון, אונז דארף מען אנהייבן עפעס אנהייבן צו לערנען לימודים צו אינגעלייט וואס זיי עפענען נישט א גאנץ יאר א ספר, ס'איז דא וואס זענען נישט מעביר סדרה א גאנץ יאר, ס'איז דא וואס זיי קענען נישט גארנישט, און די זאכן מוז מען אנהייבן צו געבן חיזוק, מען דארף אנהייבן אויפצוארבעטן אז מען זאל וויסן וואס צו טון. יעצט, די גמרא לערנט אונז, אמר רבי יוחנן האט רבי יוחנן געזאגט למדנו יראת חטא מבתולה וקיבול שכר מאלמנה, אונז לערנען זיך א יראת חטא פון א בתולה און קיבול שכר פון אן אלמנה, עס איז געווען א בתולה וואס האט געוואוינט לעבן רבי יוחנן, און רבי יוחנן האט געהערט ווי זי האט געזאגט, זי איז געפאלן אויף איר פנים, זי איז געפאלן תחנון, און זי האט געזאגט, רבונו של עולם, האסט באשאפן א גן עדן האסט באשאפן א גיהנום, האסט באשאפן רשעים זאלן ירש'ענען דעם גיהנום, און האסט באשאפן. צדיקים זאלן ירש'ן דעם גן עדן. יהי רצון מלפניך שלא יכשלו בי בני אדם, די מענטשן זאלן נישט נכשל ווערן אין מיר, זאלן פארלירן זייער חלק פון גן עדן אדער פון גיהנום. מען דערציילט אז ס'איז געווען דעם הייליגן חתם סופר געהאט איין טאכטער, ער האט געהאט א פאר, ער האט געהאט איין טאכטער וואס איז געווען זייער מיאוס, זי איז געווען אזוי מיאוס אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן, בקיצור איז דערציילט מען אז זי איז געווען זייער א שיינע און זי האט געבעטן דעם אייבערשטן זי זאל ווערן מיאוס, פארוואס? כ'האב געהערט ווי איין בחור זאגט פאר א צווייטן, זי איז א שיין מיידל, די וואלט איך געוואלט האבן. זי זאגט, אזוי? איך בין שיין פאר בחורים? איך וויל זיין מיאוס. און זי האט געטון א שידוך, און זי האט אויפגעשטעלט פון די שענסטע דורות פון די אייניקלעך פון חתם סופר. כ'געדענק נישט פונקטליך ביי וועלכע טאכטער ס'איז געווען. ס'איז אויך דא א מעשה, מורא'דיגע מעשה, די הייליגע בארדיטשוב'ער רב, ס'איז געווען אמאל ראש השנה ביינאכט, ער האט נישט געקענט, דורכברעכן דעם מסך המבדיל, ס'האט אויסגעזען אזוי ווי ביי אונז האט אויסגעזען דא די הריגות נעבעך, נישט געקענט דורכברעכן, זאגט ער פארן גבאי קום לאמיר גיין ס'דא דא עפעס א מיידל איך זעה אז ס'דא דא א הויז און ס'קומט ארויס א אור גדול לאמיר אריינגיין לאמיר זען ווער דארט איז דארט איז דא אפשר א גרויסער צדיק, קיצור בארדיטשובער רב מיטן גבאי קומט אריין. און זעט דאס מיידל וויינט געפערליך, פרעגט ער וואס איז געשעהן מיידעלע, זאגט זי, מיין טאטע און מיין מאמע האבן געהאט אזא זאך אז זיי פלעגן מעלקן די קיען און זיי פלעגן עס ארום טראגן דא צו די מענטשן פארקויפן, מיין טאטע איז געשטארבן, מיין מאמע איז שוין אויך געשטארבן, איך בין געבליבן אליינס, מוז איך דאך גיין מאכן פרנסה, האב איך געטראגן פאר איינע פון די גבירים, און א שיין יונג מיידל בין איך דאך, און יענער האט אנגעהויבן צו מיר צו רעדן זאכן וואס מען האט נישט געדארפט, בין איך גראד ארויסגעלאפן, כ'האב איבערגעלאזט די מילך מיטן געלט. אבער ווען איך בין ארויסגעלאפן האט ער מיר געגעבן א כאפ אן ביי די האר, אבער איך בין געווען שטערקער ווייל איך בין געלאפן, האט ער מיך נישט געקענט אפשטעלן, איז זי געגאנגען זי האט אפגעשניטן די ביסל האר ביי די עק, ווייל דאס האט א גוי אנגעכאפט, ער האט געוואלט מאכן זנות מיט איר, בקיצור האט דער קדושת לוי געזאגט, און וואו זענען די האר, זאגט זי, רבי איך האב עס אפגעשניטן, איך האב עס אוועקגעלייגט. כ'האב געוואלט דער אייבערשטער זאל עס אלץ געדענקען. זאגט דער הייליגער בארדיטשובער רב, איך זעה דא אזא אור אין די שטוב, זאגט ער, רבונו של עולם דו זעהסט, דו האסט א פראבלעם בניך חטאו, קוק אן אזא אידישע טאכטער איז געבליבן א יתומה נעבעך, זי ברויך אליינס הארעווען פאר פרנסה, דער גוי האט איר אנגערירט די האר האט זי עס אפגעשניטן און זי האט עס אוועק געלייגט, דו זאלסט אייביג געדענקען דעם נסיון, און אזוי האט ער דורך געבראכן אלע מסך המבדיל. עניוועי די גמרא זאגט ווייטער דארט ביי רבי יוחנן איז געווען עפעס א. אן אלמנה, יעצט איז ליידער דא אסאך אלמנות, און מען דארף זען אז מען זאל די אלמנות שנעל חתונה מאכן, ווייל שכינתא בגלותא, דער אייבערשטער האט נישט קיין הנאה פון דעם אז אידישע טעכטער דרייען זיך אליינס, א מענטש כאפט נישט ווען א מענטש טוט בקדושה א זיווג, ער וואוינט מיט די פרוי, באשאפט ער פון דעם עולמות און קינדער און מיידלעך און אלע מיני זאכן, דער זוהר זאגט אין פרשת חיי שרה, ושרה עקרה אין לה ולד. פרעגט דער זוהר, נו יעדער ווייסט אז אן עקרה הייסט זי האט נישט קיין קינדער, וואס דען הייסט אן עקרה? זאגט דער זוהר, אין לה ולד, קיין קינדער האט זי נישט, אבער זי האט געהאט אין הימל די אלע גרים וואס אברהם אבינו האט דא מגייר געווען, דאס איז געווען די נשמות פון זייער וואס זיי האבן זיך אויפגעפירט בקדושה וטהרה, גארנישט גייט נישט לאיבוד, גארנישט, אזוי געוויינט, ס'איז דא די פרוי וואס האט נעבעך פארלוירן איר מאן אין די יונגע יארן, און מיין ווייב האט איר אנגעקאלט, געוואלט אביסל מנחם אבל זיין, מיין ווייב האט געוואלט איר מנחם אבל זיין, דערווייל געבט זי א זאג. דו דארפסט דיך גארנישט זארגן פאר מיר, איך ווייס אז דער אייבערשטער מאכט נישט קיין מיסטעיקס, סאו איף הי דאזענט מעיק א מיסטעיק האט ער אזוי געוואלט און דאס איז זיין רצון און איך וויל עס מקבל זיין באהבה, זאגט מיין ווייב, אז זי איז געגאנגען ללמד ונמצא, זי איז געגאנגען זיך לערנען ונמצא למד, זי האט גאר יענעם, יענער האט גאר געגעבן איר מער חיזוק ווי אלעס, און מיין ווייב האט עס געהאלטן אין איין איבערזאגן פאר די אלע וואס זי האט אנגעקאלט צו טרייסטן. על כל פנים, דאס איז וואס דא גייט פאר, ווען מ'וועט זען אז די אלמנות זאלן חתונה האבן, ווען מ'וועט זען אז די קינדער זאלן ווערן גענומען קעיר אוו, און די הייעסט פריאריטי ס'זאל נישט ארויסקומען מיט קיין צרות מיט קיין זנות מיט די אלע חאזערייען וואס איז געווען ביז יעצט, און דעמאלטס וועט דער אייבערשטער רחמנות האבן אויף אונז, ווייל דאס איז געווען א חלק פון חבלי משיח, אונז האבן עס נאר נישט אנגענומען גענוג באהבה, זאגט דער אייבערשטער, דו האסט צייט, איך האב אויך צייט. איז געווען די די שכנה וואס איז געווען דארטן אין די שכנות פון רבי יוחנן, און א פרוי פלעגט קומען אין זיין שול דאווענען יעדן טאג פון זייער ווייט אוועק, פרעגט איר רבי יוחנן ביז דא איז דאך דא אסאך שולן וואס דארפסטו קומען ביז אהער? זאגט זי רבי איך בין מרוויח שכר פסיעות. האט רבי יוחנן געזאגט, יא, דאס כ'האב מיך אויסגעלערנט פון א מיידל וויאזוי מען דארף בעטן דעם אייבערשטן, און פון אן אלמנה. בקיצור, דאס איז מסכת סוטה דף כ"ב עמוד א' ווער ס'וויל עס נאכקוקן קען עס נאכקוקן, איז למעשה אונז דארף מען זיך באמת ריראוטן אונזער גאנצן ראד. קוק הער, אז דער גוי זאגט אז ס'מוז זיין סעק סיקס פיט אפארט איינער פונעם אנדערן, דער אייבישטער זאגט עס אויכעט, אונז ווייסן אז ס'מוז זיין איין בעט פון א צווייטן בעט פון די פרוי מוז זיין ארמס לענט, פארוואס? ווייל טאמער העט ער שלאפן אויף די זייט און די הענט העט ארויסגיין פון בעט און זי העט שלאפן אויף איר זייט אויף די זעלבע זייט אין איר בעט און איר הענט העט ארויסגיין איז ביינאכט זאלן זיך נישט אנרירן די הענט בשוגג ווייל דאס איז א איסור נידה דאס איז א איסור כרת איז יעצט אז דער גוי זאגט ס'מוז זיין סיקס פוט אה דעמאלטס איז גוט.

קללה ביז ער שעלט עם, דאס דריטע איז עד נזיפה ער זאל אויף עם אפשרייען. בקיצור, ברענגט דארט די גמרא, רבי עקיבא האט זיך זייער געפרייט ווען מען האט עם געגעבן תוכחה. ער איז נאך געווארן יענעמס א ליבהאבער ווער ס'האט גורם געווען אז מען זאל עם מוסר זאגן. די גמרא ברענגט אזוי, רבי יוחנן בן נורי זאגט, מעיד אני עלי שמים וארץ איך זאג אויף מיר עדות שמים וארץ. שהרבה פעמים לקה עקיבא על ידי, אסאך מאל האט מען געשלאגן עקיבא'ן וועגן מיר, פארוואס שהייתי קובל עליו, כ'האב גע'מסר'ט אויף אים לפני ר' שמעון בר ר' גמליאל, כל שכן שהוסיף בי אהבה לקיים מה שנאמר, אין משלי ט', אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך, דער של"ה הקדוש זאגט, זאלסט נישט זאגן פאר עם דו לץ, דו גארנישט, דו שייגעץ, דו. זאג אים דו ביסט דאך אזא קלוגער מענטש, פארוואס טוסטו אזא זאך? אזוי טייטש דער של"ה הקדוש דעם פסוק אין משלי, ס'איז א גמרא אין עירכין דף ט"ז. יעצט די מענטשן הערן אויס א מענטש'ס תוכחה זאל ער נישט מורא מען זאל זיך נישט שעמען, אין ירושלמי אין סוטה פרק ז' שטייט אזוי רב אחא ברב תנחום ברב חייא למד ולימד ושמר ועשה והיתה ספיקה בידו להחזיק, ער האט געלערנט און ער האט אפגעהיטן אלעס אבער האט געקענט מחזיק זיין אנדערע און ער האט נישט מחזיק געווען הרי זה בכלל. ארור אשר לא יקים את התורה הזאת, אזוי שטייט אין ירושלמי, איך זאג ענק נאך א ירושלמי מיט אן אדרעס אין סוטה פרק ז', אין בבלי דף מ"ז, און אין תוס' קוקטס דארט אריין און וועטס טרעפן. יעצט איז דא א רמב"ן, יעצט איז דא א רמב"ן אין פרשת כי תשא אויפן פסוק מה עשה לך העם הזה, וואס האבן זיי געטון? אהרן ווערט אקיוזד אז ער איז דער וואס האט געמאכט דעם עגל. פארוואס? זאגט דער רמב"ן זייער פשוט, ווייל ער האט געדארפט ווען זאגן מוסר פאר זיי, מען טאר נישט טון גארנישט לאמיר ווארטן, דאס האט אים געמאכט אז ער איז אראפגעגאנגען אז ער האט געמאכט דעם עגל. און ער האט פארלוירן צוויי קינדער אויכעט, ס'איז נישט נאר דאס אז ער גייט אראפ אין די היסטערי אזוי, אין אידישע ספרים, נאר ער האט פארלוירן נעבעך די קינדער אויך וועגן דעם. יעצט ווערט געברענגט ווען מענטשן זאלן וויסן ווי ווייט חשוב ס'איז אין הימל ביי'ן אייבערשטן אז איינער איז מחזיר אן אנדערן מענטש צו מוטב אויף א גוטן וועג, וואלטן זיי נאכגעלאפן אזוי ווי מ'לויפט נאך נאך גאלד און זילבער. אזוי שטייט אין זוהר הקדוש די באקאנטע זוהר פרשת תרומה דף קכ"ח. עמוד ב' און קכ"ט, מענטש וואלט געוויסט ווי ווייט דאס איז א חשוב'ע זאך אין הימל וואלט ער נאכגעלאפן אזוי ווי מען לויפט נאך נאך גאלד און זילבער, איז בפרט נאך פון עבירות וואס איז מפורסם און א מענטש טוט עס, איז זייער וויכטיג אז מען זאל אים זען צוריקצוברענגען אז ער זאל עס נישט טון, למעשה איז זייער זייער וויכטיג רבותי, ווי העוו טו מעיק ביג טשעינדזשעס, נישט ארויסצואווארפן בחורים, ארויסצואווארפן מיידלעך, נישט גיין מיט קינדער אין מקווה, נישט לאזן בכלל קינדער גיין אין מקווה, און די אלע זאכן מוזן זיך אויפהערן רבותי, טאמער נישט קוקט וואס דער אייבערשטער האט געטון, דריי פיר הונדערט היימישע אידן האט ער צוגענומען, כ'מיין נישט נאר פון וויליאמסבורג, פון ארום און ארום, אונז האמער אזויפיל צו פארלירן? האמער אפילו נישט. נו, דער אייבערשטער האט אונז שוין געגעבן א פראסק, לאמיר זען נישט צו כאפן א צווייטן, און לאמיר זען זיך אביסל אומצוקערן צום אייבערשטן, און די עיקר איז זאלסט אייביג געדענקען אלהיהם של אלו שונא זימה, דארטן גייט ער ווילד, אויף דעם דארף מען זייער שטארק אבאכט געבן. א גוטן און א פרייליכן שבת, דער אייבערשטער זאל שוין אוועקנעמען די מגיפה פון אונז, פון כלל ישראל, און פון די גאנצע וועלט, און יעדער זאל זיין שוין געזונט, אזוי ווי ס'איז געווען פופצן טאג אין אב, אלו שפירשו לחיים.